א גוטן ערב שבת קודש פרשת מסעי, עס איז שווער צו פארגעסן די וואך די סדרה ווייל נאך דרייסיג טאג אז מען זאגט משיב הרוח און מוריד הגשם צי פארקערט איז שוין א חזקה אז מען האט גוט געזאגט, איך האב שוין אזויפיל צוגעלייגט די וואך ווייל ס'קאכט זיך מורא'דיג, איך זאג ענק רבותי איטס אנבעליוועבל, קודם קאכט זיך ווייל. עטס פארשטייטס אליינס, דער מייזעלס איז געווען א הו איז הו אין די גרעסטע פאזישען ביי אידען, ער האט מחנך געווען הונדערטער מיידלעך אין פיר אנדערע סקולס, ער איז די אונער, און למעשה יעדער וויל אים טרייען יעצט צו העלפען, דאס איז דאך אונזער קראנקהייט, פונקט איינער זאגט מיר די וואך ס'א דיין, זאגט ער, איך האב די רבנים אין דר'ערד פונקט ווי דו, נאר דאס וואס האסט איינגעזעצט וועבערמאן הייסטו א מוסר, זאג איך אנטשולדיגט, איך בין נישט געווען אויפן סטענד, ס'איז געווען דארטען א בלאנד מיידעל אויפן סטענד. זאגט ער מיר, יא אבער דו דו דו. אה הייסט איך פארשטיי. דו מיינסט זאגן אז איך האב נישט געטארט קיינעם זאגן אז מען קען גיין פאר העלפ. דו אליין זאגסט אז די רבנים זענען גארנישט ווערד, נו צו וועם זאל מען גיין פאר העלפ? צו דיר קען מען גיין פאר העלפ? זאגט ער ניין. ס'איז אזעלכע משוגעים דא. איך זאג ענק די אמת, איך קען נישט גלייבן אין וואסערע מין קורצקעפיגקייט מען לעבט דא. עניוועי, איז ס'דא אזוי, ס'דא איינער, איך האב ענק שוין געזאגט, ער הייסט מאיר כהנא. ער פירט די איינע פון די מוסדות פון די בית יעקב'ס, ער האט יעצט ארויסגעגעבן אז מען קען קומען און מען זאל דארף זיך נאר איינשרייבן, מען נעמט יעדן איינעם אן, זיי טוען שוין אלעס ווייל דער עולם פאלגט די רבנים, יעצט קומט ער ארויס מיט א נייע זאך, ער איז יעצט ארויסגעקומען אז. די מיידלעך זאלן וויסן אז פאר משיח קומט דארף מען דורכגיין אסאך נסיונות, די נסיונות פאר די מיידלעך איז אז מ'זאל נישט רעדן לשון הרע, אזוי ווי ס'איז באוויסט דער חפץ חיים ארבעט שטארק ארום וועגן לשון הרע, איז בעט ער אז קיינער זאל נישט רעדן פון דעם פסק דין פונעם שיקאגא'ר בית דין, קיינער זאל נישט רעדן קיין לשון הרע, און ממילא מיט נישט רעדן לשון הרע עט מען זוכה זיין אז דורך די קינדער עט קומען משיח. איר פארשטייט וואס מען רעדט איין דא פאר די קינדער? ס'איז דא קינדער וואס זענען געווארן גערעיפט דארטן, ס'איז דא קינדער וואס זיי קענען, זיי כאפן א נערווןבראך נאך די חתונה, ס'איז דא קינדער וואס זיי גלייבן אין גארנישט ווייל זיי זעען וואס די מלמדים און מחנכים האבן מיט זיי געטוהן, יעצט איז דא א פראבלעם וועגן רעדן לשון הרע, כ'האב געוואלט וויסן צוויי זאכן, קודם כל ווען דער מאיר כהנא'ס טאכטער זאל זיין א גערעיפטע וויקטעם פון דעם מייזעלס וואלט ער אויך אזוי גערעדט? און צווייטענס האב איך געוואלט וויסן א צווייטע זאך, אפילו ווען זיין טאכטער איז נישט קיין וויקטעם, בסך הכל וואלט געדארפט זיין. אז ער זאל נישט זיין דער מנהל פון די סקול און באקומען וועידזשעס, וואלט ער אויך געלאזט אזא חזיר ווייטער אז ער זאל פירן א מיידל סקול? וואלט ער אויך געגאנגען פראפאגאנדירן אז מען זאל קומען צו די סקול און מען זאל דארטן ווייטער לערנען? יעצט איך וויל רעאגירן אביסל אויפן בריוו וואס ער האט ארויסגעשיקט פאר אלע מיידלעך, דער מאיר כהנא, עס שרייבט ער דארט אזוי, לשון הרע וויטאוט תועלת איז אסור, אזוי שטייט אין חפץ חיים. יעצט כ'האב געוואלט פרעגן דעם רב כהנא, דאס הייסט ללא תועלת? וואלסטו געשיקט דיין טאכטער האבן קאפי אינדערפרי פירע פארטאגס מיט דעם חזר מיילעך מייזעלס? ווייטער זאגט ער אז די לשון הרע אן א תועלת איז א איסור, כ'האב געוואלט פרעגן האו אבאוט ס'איז א מצוה לפרסם עושה רשעות, נאכדעם שרייבט ער א איסור, ס'איז אן איסור? האו אבאוט צו טאטשן אלע סטודענטס און וואוינען מיט זיי, דאס איז יא מותר? נאכדעם שרייבט ער ווייטער, אפילו לתועלת איז אויך די הלכה אז מען טאר עס נישט גלייבן. יעצט, ער וויל נאך אז מען זאל נישט גלייבן, אלע מיידלעך זאגן מען האט זיי געפאטשקעט, און מען זאל נאך נישט גלייבן אויך נישט. סא לאמיר פארשטיין, אויב דו האסט מחנך געווען תלמידות וואס זיי קומען זאגן ליגנט, זאגסט דאך מען טאר נישט גלייבן, נו וואס איז דיין חינוך ווערט? נעם כאפ אן אלע מיידלעך און שיק זיי אוועק, איז דאך דיין חינוך גארנישט. און נאכדעם נאך א זאך, פארוואס איז דא פון דריי אנדערע סעמינארן וואס איינער האט נישט מיטן צווייטן גארנישט, ס'איז א אנדערע מין בעקגראונד מיט אלע זאגן די זעלבע מעשות, סאו וואס זיי האבן זיך אלע אפגעשמועסט, זיי האבן עפעס א קאמאן דענאמינעיטאר? יעצט איך וויל בעטן אלע טאטעס, איך ווייס מען הערט אויס, איך באקום דאך ריספאנס, דער וואס ס'פירט די מערכה הייסט פרום פאליס, דער פרום פאליס האט געהאט איבער דרייסיג טויזענט קליקס, ער פירט עס ריזיג, און אונז פיר מיר עס אינאיינעם, ווייל די וואס הערן אידיש הערן מיך אויס, און איך וויל זאגן נאכאמאל, ביז ווילאנג נישט נאר דער הני עכברי רשיעי מיילעך מייזעלס מוז רעזיגנירן, נאר דער לשון הרע רעדנער ראביי כהנא מוז אויכעט רעזיגנירן, און איך זאג נאכאמאל די גאנצע סטעף מוז רעזיגנירן, ווייל די מיידלעך שרייען אונז האמיר געזאגט פאר די סטעף, און זיי האבן געזאגט ס'איז די מאסט פאווערפולסט מען אין מוסד, מוזט דיך לאזן רעיפן. סא דיין טאטע דארף צאלן צוואנציג ביז דרייסיג טויזענט דאלער זאלסט דא האבן אן עדיוקעישן פלאס דו וועסט זיין גערעיפט וועסט האבן א סעקשועל עדיוקעישן און קען זיין דו וועסט נאך האבן א זכי' אהיים צו פארן פרעגנענט אויכעט דאס וועט זיין די פרינדזש בענעפיטס רבותי עס איז די זעלבע ווי עס איז געווען ביי אונז אין בית רחל'ס די זעלבע זאך די זעלבע ווי נחמיה וועבערמאן און די זעלבע ווי די אלע אנדערע שקצים כהאב געזאגט סאיז שוין דא נאמען ליכטענשטיין אויכעט. פּױזע, שלמה הערצאָג, ס'איז אַ אומגליק װאָס דאָ גײט פֿאָר, און אונדז לאָז מיר דאָס צו. און איצט צו הערן די װאָך אױף דעם האָטלײן, ס'איז דאָ זײער אַ חשובֿער מוסד אין באָראָ-פּאַרק װאָס אַלע מײדלעך האָבן בױפֿרענדס. ס'געקומען אַ נײַע תּלמידה אַרײַן דעם זמן. האָבן זײ זי געפֿרעגט װילסטו אַ בױפֿרענד? האָט זי געזאָגט ביסט משוגע? זי זאָגט כ'קען דאָך שװאַנגער װערן. זאָגן זײ דאָ האָסטו אַ פּיל, דאָ האָסטו װיפֿל דו װילסט קענסטו האָבן אומזינסט. פֿרעגט זי דאָס איז אָװער די קאַונטער? זאָגט זי נײן, דאָס קױפֿן אונדז האָבן מיר װער ס'סאַפּלײט עס. ס'איז דאָ יונגע לײַט, קליקעס, װאָס זײ שטעלן צו די בױפֿרענדס. זיי שטעלן צו די גערלפרענדס און זיי שטעלן צו די זנות און ס'איז ליידער אן אומגליק. דאס איז איינע פון די חשוב'סטע מוסדות אין בארא פארק, ממש די געציילטסטע פון די חשוב'סטע פרומע היימישע חסידישע מוסדות, און איך בעט אלע טאטעס אז זאלטס נישט שיקן די קינדער צו איינע פון די פיר מוסדות, און וואו דו שיקסט יא דארפסטו אויך וויסן וואו דו שיקסט, אבער דארט וואס איז מאיר כהנא שטרודל אייש דאט קאם. אייש איז AISH, דזשאסט צו וויסן, דאס איז קאראפטעד פון קאפ ביז פיס, און קען זיין ער וואוינט אויך מיט די מיידלעך. און דער רשע דער שייגעץ דער כהנא האט א בריוו וואס ער שרייבט פאר אלע חדוות גרעדזשועטס אז מען טאר נישט רעדן לשון הרע און דאס איז דער טעם פארוואס מען האט געהארגעט די דריי קינדער און דאס איז דער טעם פארוואס די אלע צרות קומען ארויס מיט די מלחמה איך כאפ'ס נישט דער אייבערשטער געט דיך לויט די עונש איז דאך אזוי ווי די די עבירה. דאס איז יורה כחץ. מען האט געהארגעט די קינדער עס איז אריין אין א מלחמה מען האט אראפגעשאסן א פליגער אין אוקריינע דאס איז יורה כחץ דאס איז פיילן דער אות ברית קודש ווערט א חץ און טאמער שיסטו נישט ריכטיגע פיילן ווערט א מבול אין די וועלט און דאס איז געשען אין דור המבול און ער דרייט יעצט אלעס אויס אז דאס האט צו טון מיט לשון הרע איך וויל פארשטיין ווען האבן די מיידלעך אנגעהויבן צו רעדן לשון הרע זיי האבן ערשט אנגעהויבן לעצטענס צו רעדן. ווייל ס'איז שוין געגאנגען אאוט אוו פראפארשן, איך הער זאגן אז א מיידל האט געהאט א נערוון בראך אין טשיקאגא און זי איז געגאנגען צו א דאקטער און זי האט פארציילט וואס איז פארגעגאנגען מיט איר אלס מיידל, און איך הער זאגן אין דעם האט זיך אריינגעמישט דער בית דין פון טשיקאגא. יעצט ווייס איך כ'נעם אויף אלעם דיסקלעימערס אבער דאס איז דא אוקי ס'איז דא וואס זיי האבן אריינגעשיקט אויף די בלאגס האבן זיי אריינגעשיקט מורא'דיג אין די שווערע הונדערטער אז ס'איז אלעס אמת. איך האלט אז סאטמאר דארף אויך מאכן אזא בלאג, יעדער זאל אריין שרייבן נחמיה וועבערמאן האט געטאטשט, שלמה הערצאג האט געטאטשט, וועט איר באלד זעהן זיבן הונדערט אום אריין קומען זאגן יא מיך אויך, מי טו מי טו. רבותי אונז קען מען דאס נישט פארשווייגן, איך בעט יעדן וואס האט קינדער אין די סעמינארן פון מייזעלס זאל זיי ארויס נעמען, אזוי ווי די בית דין האט דא געפסקנט. און נישט ווי די בית דין אין ארץ ישראל האט געזאגט אז מען האט געטוישט, מען האט גארנישט געטוישט, ער האט זיך געטוישט די אונטערהויזן צווישן איין מיידל און צווייטן און איך ווייס אפילו נישט צו ער האט דאס געטוישט דער חזר, איך בין נאכנישט זיכער צו ער האט נישט געוואוינט מיט איינע און געגאנגען גראד מיט די צווייטע, אפשר האט ער קיין שאוער צווישן זיי נישט גענומען אויך נישט, און נאכדעם ווינדערט מען זיך פארוואס ס'איז דא הערפיס. ס'איז דאך אזוי עקלדיג, ס'איז אנבעליוועבל, און פארדעם האט דער טאטע באצאלט נעבעך דרייסיג פערציג טויזענט דאלער, אזוי ווי נעבעך די וויקטעם פון וועבערמאן, דער טאטע האט געמוזט באצאלן פאר אים טואישען צוויי דריי הונדערט דאלער א שעה, אפאר מאל א וואך, אנבעליוועבל! רבותי קיינעם זאלט עטס נישט טראסטן, כ'וויל אייך זאגן, ס'מעג זיין וועלעכע רב אויף די וועלט, אלע האבן זייער יצר הרע, און אלע האבן זיי געמאכט קינדער פונקט ווי אונז, סאו ס'איז נישט דא א סעקאנד וועי טו דא איט, און יעדער. איז להוט נאך עריות. ווען דער אייבערשטער האט געזאגט מען זאל נישט טון עריות, דעמאלטס ביים בארג סיני, זאגט דער רמב ם האט עס מקבל געווען, אבער מען האט עס מיט שוועריקייטן מקבל געווען. העי, איטס נעיטשער, איטס יומען נעיטשער, און דו דארפסט דיך יעצט צוימען. און די זעלבע גייט פאר אלע ראשי ישיבות, ער קומט יעצט ארויס מען זאל נישט רעדן לשון הרע, מיידלעך, וויפיל מער עטס עטס רעדן, עטס עטס טון א גרעסערע מצוה, און אז איינער וועט האבן די זכיה אזוי ווי דעם וויקטעם, פון וועבערמאן, אז מ'וועט אים נאך איינזעצן אויכעט, דעמאלט וועט עטס טון די בעסטע זאך, און פארגעסט נישט, אין ארץ ישראל איז נישט דא קיין טשארלס היינס, און ס'איז נישט דא קיין טאמסן, און ס'איז נישט דא קיין סאקמער, ס'איז דא שופטים וואס האבן פיינט א איד, עניוועי, א פרומעם איד, סא זיי'ן נקמה נעמען אין דעם שייגעץ אויב ער האט עס געטון, און ווען זיי'ן ארויסקומען אז ער האט עס געטון, איז ער פינישט פאר לייף. דזשאסט קיפ איט אפ גערלס יו דואינג א פענאמענעל דזשאב וויר אלל וויט יו וויר בעקינג יו איווען איף יו דאונט סי איט אונז קאלן מיר די רבנים און אונז דרייען מיר איבער די שטאט אונז האמיר איבער געדרייט משרד החינוך אונז האמיר איבער געדרייט דא אין אמעריקע די וואס זיי געבן די טשעקס פאר די פאר די מיידלעך ער וועט מסתמא נישט באקומען מער קיין טשעקס נאט גאנא געט עניטינג ענימאר וואטש ענד סי וויר וויט יו. אונז זעמער ביהיינד די סינס באט יו העוו טו בי די פראנט ראנערס אזוי ווי מיליטער סאיז דא ביהיינד די סינס די וואס זיי מאכן דעם פלאן און סאיז דא די וואס זיי גייען ארויף קיינער זאל נישט צוריק גיין אין דעם מוסד און אין קיין שום מוסד פון אים און אפילו ווען ער זאגט ער האט דערמיט גארנישט צו טוהן ער האט יא דערמיט צו טוהן סאיז ממש אסור בהנאה דארט ווי מהאט געמאכט זנות מיט קינדער און קיינער זאל אים נישט גלייבן.

ס'איז אנבעליוועבל! ס'איז אנבעליוועבל! רבותי, איך דעקלעריר אז די מלחמה איז פאריבער, ברוך השם! די נאלידזש און דאס אויפמערקזאם און דאס אויפקלערן איז דא ברוך השם ווארלד ווייד! עטס קענטס ארויסגעבן לך לך רבנים מיט לך לך נואפים, איטס נאט גאנא העלפ יו נאו ברוך השם אז די מיידלעך האבן נישט קיין מורא צו רעדן. האבן מיר אונז אסאך סופארט. שוין, יעצט קומט א געהעריגע שיעור, יעצט קומט קוים ביילאגירט אפאר מאל, משיב הרוח ומוריד הגשם כאטש ניינציג מאל, סא ממילא קען איך נישט פארגעסן וועלכע סדרה ס'גייט, ס'גייט מסעי, ס'איז מ"ב מסעות. א גוטן ערב שבת קודש פרשת מסעי, ס'טוט זיך גרויסע זאכן וועגן דעם הני עכברי רשיעי נינהו, און מיילך מייזעלס, קודם כל וויל איך ענק זאגן וויאזוי די מאדערענע וועלט נעמט אויף דעם פראבלעם און וויאזוי אונז נעמען מיר אויף, ביי אונז איז אלעס א דזשאוק און יעדער זעסטו און ס'איז יא און ס'איז נישט אמת, ס'איז אהער ס'איז אהין, ס'איז דער רבי זכרונו לברכה. די חברה נעמען עס אויף זייער ערנסט, קיינער וויל נישט זייער טאכטער זאל ווערן סטאק מיט דעם חזר, און ס'איז געקומען איינער וואס האט געשריבן זייער זייער א מיעסן ארטיקל קעגן אים, ער הייסט רבי יאיר האפמאן. בקיצור, ער איז אויך א חרדישער רב אין די פייוו טאונס, ער האט שוין געהאט עקספיריענס מיט דעם אנדערן חזר וויינבערגער, כ'הער גראדע וויינבערגער וואוינט אין די זעלבע גאס אין הר נוף, וואוינט ער מיט דעם מייזעלס, שטעל דיר פאר, ס'איז מצא מין את מינו, ווען איך חוזר וניעור, עניוועי, זיי וועקן זיך אויף. בקיצור דער האפמאן האט געשריבן זייער א שיינעם בריוו, און געגאנגען די בלאג, איך האב עס אראפגעציפט פון די זיין בלאג, איך האב עס ארויף געלייגט אויף מיין בלאג, זענען געגאנגען די חברה זיי האבן אנגעהויבן צו פארפירן ער מוז עס אראפ נעמען א מעשה א בוידעם איז ער געגאנגען און געשריבן נאך א שארפערערן בריוו, די חברה אז זיי זענען קאנווינסט אז ס'טויג עפעס נישט דעמאלטס גייען זיי זיך נישט לאזן, בקיצור למעשה ס'דא דארטן דער ראביי מאיר כהנא ער איז דער. פרינציפעל פון איינע פון די סקולס פון חדוות ישועות יעקב פון חדוות בית יעקב ער איז די פרינציפעל דארטן און ער נעמט זיך אן און ער זאגט נישט אז ער זאגט יענער איז ארויס און ער דערציילט נישט אז ס'איז געווען סעקשועל אביוז און ס'טוט זיך די רבותי די מלחמה איז ריזיג. ווי ס'זעט זיך אויס ווילן די מיידלעך נישט שיקן ווייל זיי טראסטן די רבנים אז זיי זאגן אז ס'טויג נישט, די רבנים פון דא אין אמעריקע. בקיצור יעצט האבן זיי געמאכט עפעס א שטיקל אז זיי מאכן א שנעלן ווי מ'זאגט רעדזשיסטרעישאן און מ'זאל זיך קומען מעלדן אין בינת און כתר חיה. דאט דאס וואס דער מיילעך מייזעלס אוינט, און מ'זאל שוין קומען אפלייען, און די ערשטע פערציג עפליקענטס וויטין טווענטי פאר אווערס גייען באקומען א ספעשל דיעל, אז מ'דארף נאר געבן העלפט פון די טואישען צען טויזענט דאלער א דעפאזיט, בקיצור ס'איז צרות ווי א בארג, און דאס האב איך אזא הנאה די ליטווישע די רבנים זאגן נישט, ווילן זיי נישט וויסן קיין מעשה. מ'עט אים אראפ ברענגען די מייזעלס אזוי ווי מ'האט אראפ געברענגט די וויינבערגער, מ'האט יעדן חזר אראפ געברענגט, איט דזשאסט טעיקס טיים. עניוועי, ער האט שוין נישט די השפעה עניוועי, ער איז אן אפגעפרעגטער מענטש, ווייל אפילו די בית דין אין ארץ ישראל שאפראן וואס ער בעקט אים, זאגט אויכעט אז ער טאר נישט האבן מיט מוסד קיין שייכות, נאר אונז האלט מיר אז ער האט א שייכות און ער אוינט די מוסד. עניוועי, וואס איך וויל אבער יעצט ארויסברענגען איז א שיינעם פאנטש ליין. איינער זאגט אז ער קען די אלע פיר מוסדות, און ער שרייבט אריין אין א בלאג אז דער מוסד וואס האט געהאט די פרומע פרומע מיידלעך, די זענען די מערסטע געשלאגן געווארן מיט די אלע זנות. ער טענה'ט ווייל די אנדערע מיידלעך זענען סטריט סמארט, זיי ווייסן וואטס אראונד דעם, ווייל פון ווען זיי וואקסן אויף זאגט מען זיי זאלסט דיך וואטשן, פאר א יונגל דארפסטו דיך וואטשן, ווען א יונגל פייפט דיר נאך וואטש דיך, ווען ער וויל דיך אנכאפן זאלסטו דיך נישט לאזן, און ווען ער שטופט זיך זיינע פיס צווישן דיינע זאלסט אים געבן א זעץ אריין אין די טעסטיקלס, זיי זענען אויסגעלערנט, די פרומע, די ירא דבר השם, די זענען נישט אויסגעלערנט. און די האט מען געכאפט מיט זנות, מיט לגיונות, מיט מעשות, איינגערעדט צו זאכן. די סטריט סמארט גערלס, די וואס זענען אפ טו פאר, די האבן געזאגט יענעם, העי, קיפ יור הענדס טו יורסעלף אז נישט קאל איך די פאליס. און איך וויל ענק זאגן, דעיס איז די פאנטשליין וואס איך וויל ענק ארויסברענגען. דער האטליין איז געמאכט צו עדיוקעיטן, ער איז נישט קיין מניוולת, ער איז עדיוקעישן, און עטס מוזטס ענק אויסלערנען, ווילאנג ס'וועט זיין עדיוקעישן, עט זיין סעיף און אנישט עט חלילה נישט זיין סעיף און דעיס האב איך א גרויס הנאה צו זעהן איינער האט אריין געשריבען אין די בלאג ער קען אלע פיר. די גרעסטע פראבלעמען איז געווען אין דעי סקול ווי די מיידלעך זענען זייער נאיוו וואס מען האט זיי גארנישט געלערנט אנדערע האבן זיך געוואטשט האבן יענעם געזאגט ליסען יו דאנט געט אף. ווען און צו רופן די פאליס. סאו טרייט זיך שוין אויסצולערנען אז דאס וואס די רבנים האבן געוואלט פארקויפן אז דא איז מניוולת דאס איז געווען א שיטת יחיד, זיי האבן געוואלט ברוך מרדכי'ן דעם חזיר ראטעווען, און ממילא האבן זיי געקענט באשטיין אונטערצוברענגען יעדן איד, ווען איך וואלט ווען געשריגן שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד דאס איז דאך זיכער אמת, וואלטן זיי אויך געזאגט דאס איז מניוולת, וואלטן געטראפן עפעס א וועג פארוואס מען טאר דאס נישט הערן. און לאזט זיך נישט פארפאפן פון די רבנים זענען אלע א באנטש דר'ערד ליגערס. און זאלסט לערנען מיט די קינדער פון ווען זיי זענען צוויי און דריי יאר אלט, טיעטש אים אבאוט די פרייוועט פארטס אוו די באדי און טיעטש אים אבאוט די אפעסיט סעקס, פאר א מעיל יו טיעטש די פימעיל, פאר א פימעיל די מעיל, און זיי זאלן וויסן, און טיעטש זיי אז אפילו ווען דער גרעסטער מנהל, דער גרעסטער צדיק זאגט דיר איך וויל דיך טאטשן, איך וויל דאס, איך וויל יענץ, איך וויל מיט דיר גיין אין וואלד, איך וויל מיט דיר רעדן, אז איך האב מיט דיר וואוינען וועט דאס קינד קומען זיין משיח, אלע זאכן זאלן זיי וויסן. יו העוו טו טיעטש דעם אז ס'איז דא אלע גימיקס און זיי זאלן זיך האלטן פעסט. כ'האב א מורא'דיגע הנאה, די מלחמה האט אונז געברענגט אזויפיל וויסנשאפט און וואסארא טריקס די מנהלים און די פרינציפעלס קומען צו צו די קינדער, איך זע נחמיה איז נישט קיין דער איינציגער נחמיה וועבערמאן.

טויזענטער טויזענטער בית יעקב מיידלעך אין היי סקול און יעדער ווייסט וואס ס'גייט פאר. עניוועי, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט צו דעם צוגעלייגעכץ, יעצט נאכדעם וועט קומען א געהעריגער שיעור. א גוטן ערב שבת קודש פרשת מסעי, כ'האב שוין געמאכט א שיעור, כ'לייג יעצט צו אביסל שיריים וואס איז געווען אונטערשטעליג. קודם האב איך געוואלט זאגן איך האב א מורא'דיגע הנאה פון די אווערנעס וואס גייט פאר, ס'דא עפעס א מגיד שיעור פרידמאן, וואס איז עפעס פארלוירן געווארן אין וואלד, זיין טאטע איז אויך א מגיד שיעור ביי די זאלוינים, די ערשטע זאך האט מיך יעדער אפגעקאלט וואס גייט זיין, קען זיין ער האט דארט א בחור מיט זיך, יעדער איז געווען קאנסערנד, דער עולם האט שוין אנגעהויבן זיך אויסצולערנען אז א מגיד שיעור ווערט סטאק אין א וואלד טאמער האט ער א בחור מיט זיך האט ער אים מאלעסטעט. יעצט כ'האב אויך געוואלט אביסל רעדן וועגן די מצב פון ארץ ישראל, ס'איז דארט ביטער, אידן בלוטיגן נעבעך אויס, אראבער, הגם איך פארשטיי, אז זיי האבן נישט קיין אנדערע ברירה, אבער איך וויל אייך זאגן דאס מאכט אזא מין ווידערשטאנד ביי די גוים, די דייטשע גוים זענען זיך צוזאם געקומען אין יוראפ און זיי האבן געזונגען א לידל כאמאס כאמאס סענד די דזשוס טו די געז, אין געז טשעמבער, זיי האבן זיך געהארגעט מיט די פאליס, אין איטאליע איז אויפגעשטאנען א גרויסער ביליאנער און האט געזאגט עטס ווייסט פארוואס די אידן געווינען ווייל די אראבער האבן נישט גענוג סאפיסטיקעיטעד וועפענס. סאו ער גייט יעצט פיינענצירן ער גייט שנארן געלט אז מ'זאל געבן סאפיסטיקעיטעד וועפענס. רבותי ס'נישט קיין דזשאוק. נאר וואס? ס'קומען דא יונגעלייט ראצערלעך, זיי זאגן זיי זענען נטורי קרתא, כדי צו ווייזן די שנאה קעגן ציונים גייט מען אינאיינעם מיט די אראבער. ס'א שאנדע. יעצט דער ווען ער ווארפט דער אראבער ווען ער ווארפט די מיסל אויף ארץ ישראל, אים אינטערעסירט נישט צו ביסט א נטורי קרתא צו נישט. און דאס איז וואס עטס מוזט אנהייבן צו פארשטיין, און מ'הייבט אן צו גיין אויף שלעכטע דרכים. איך זאג ענק די גאנצע צייט אז ווילסט גיין אויף א גוטן וועג, קודם דארף מען צוזאמשטעלן דא אין בארא פארק און אין ווילימסבורג און איבעראל א קאאלישן איד מיט אראבער אינאיינעם, נארמאלע אראבער, וואס זיי זענען נישט אינטערעסירט נאר אויסצובלוטיגן דעם איד, ווייל עטס וועט הערן באלד אויפן טעיפ זאג איך ס'דא א גרויסער שיק וואס רייצט אויף די גאנצע וועלט, ער זאגט אפילו ווען די אידן זאלן צוריקגעבן גאנץ מדינת ישראל און זאלן ארויסגיין פון פאלעסטיין, און זאלן אלעס צוריק געבן פאר די אראבער, אונז האמער פון אונזער קוראן, דאס איז דער מחמד דער רמב"ם האט אויף אים געזאגט אז א מטורף, ער זאגט אז ביז ס'עט נישט זיין אויסגעבליטיגט יעדער לעצטער איד פון די וועלט, דעמאלטס עט נישט זיין גוט. על כל פנים, דאס איז די פאנאטיקער. מיט די וועסטו נישט קענען קיינמאל און אנקומען ערגעץ, אבער נישט יעדער האלט אזוי, נישט יעדער האט אזוי אפגעטייטשט זייער קוראן, און נישט אלעס וואס זייער קוראן זאגט איז אזוי ווי ס'איז, איך מיין נישט יעדער בוקט זיך פינף מאל א טאג און דאווענט, סאו אונז מוז מען פארשטיין אונז דארפן מאכן א פאבליק רילעישאנס, די פאבליק רילעישאנס איז נישט אז מ'גייט מיט די אראבער, ווייל דער אראבער אליינס ווייסט אז דו ביסט א געפאפטער מענטש, ער האלט. ש דו האלטסט אז דער אראבער איז א בעסערע פריינט פאר דיר ווי א ציוניסט? איז וואס דו ביסט מחויב מוחה צו זיין פאר די אומות עולם און נישט צו גיין מיט אים אינאיינעם ביסט מחויב צו זאגן ס'איז א דריטע ענטיטי ס'איז דא אראבער ס'איז דא אידן און ס'איז דא ציונים אונז האמיר נישט קיין שייכות נישט מיט די אראבער און נישט מיט די ציונים אונז זעמיר אידן. איז דא די משוגעים לייגן ארויף כ'האב ארויף געלייגט אויף קעסטל נײַן און פֿופֿציק פון קול סאטמאר צו כ'ווייס ווער דאס איז פונקטליך די קול נטורי קרתא. און מען מאכט אן אזוי ביליג דעם רעבן, און די אלע חברה הערן דאס אויס, נאכדעם קומען זיי מיט זייערע בלאגס, זיי האבן שטערקערע בלאגס פון אונז, און זיי באשמוצן אונזער רעבן מיט אזא מין שיפלות, רחמנא לצלן, מען דארף זיך קריעה רייסן דאס צו הערן און צו זען און ליינען. נאר ווער האט ענק געגעבן רשות עטס זאלט דאס טון? נאר דאס האט דער סיגעטער גורם געווען, דער סיגעטער האט געזאגט גיי שלאגן, האט אים בורי הענדלער געזאגט, וועסטו פארלירן און וועסט עס נישט קענען אפשטעלן. היינט מאכט זיך יעדער א בלאג, יעדער ווערט א דעה זאגער, און אלעס זאגט מען אין נאמען פונעם הייליגן רעבן, און דער סוף זעט דער רבי אויס, איך וויל ענק נישט זאגן וויאזוי, און דאס איז נישט ריכטיג. דער רבי האט געבליטיגט אין על הגאולה ועל התמורה שרייבט ער ווי קען מען זאגן ס'איז ניסים ס'איז דא אזויפיל אלמנות און יתומים. יעצט דעמאלטס האט מען נאך נישט גענומען ישיבה בחורים אין מיליטער, אלמנות און יתומים זענען געווען פון אזאלכע מענער. זיי זענען געווען פארכאפט אין די שיטה און זענען געווען ציוניסטן, און רובם ככולם אפילו נישט קיין שומרי תורה ומצוות, און דער רבי האט זיך געזארגט פאר זיי. ס'איז דא אויף איינע פון די טאלק שאוס אבער איינער האט מיך געלאזט הערן שטיקלעך איך הער נישט די גאנצע ווייל איך האב נישט קיין צייט האט ער געזאגט אז דער ליבאביטשער ימח שמו מיט אהער מיט אהין מיט די ליבאביטשער חסידים זאלן געהארגעט ווערן און אז ס'איז געהארגעט געווארן סאלדאטן דארף מען זיך פרייען נאך אפאר רשעים איז אראפ פון די וועלט. און אויף דעם זאגן מיר אונז ולמלשינים, ולמלשינים בעט מען אונז אז דער אייבערשטער זאל זיי אראפ נעמען פון די וועלט, נישט ווי אידן טוען עס, אידן טוען עס איז עס זייער נישט שיין, איך וויל אייך זאגן דער סוף גייט די וועלט נישט טאלערירן זיבן אכט הונדערט טויטע זיין און אזויפיל און אזויפיל פארוואונדערטע און מען טוט זיך נאך אפווינטשן נאר געשטארבן אפאר נאר פינף זעקס צען, עטס דארפטס אויפהערן מיט די זאכן, עטס האטס נישט פארשטאנען דעם רבי'ן, דער רבי האט געזאגט איין מענטש פארשטייט מיך דא. קיינער האט אים נישט פארשטאנען דעם איד, נישט אז איך פריי מיך אז מען האט געהארגעט א ציוניסט, דארף זיך פרייען און טאנצן רחמנא לצלן, און אז טאמער פרייסטו דיך און דו פארשטייסט נישט דעם רבי'ן זיץ כאטש רואיג, יעדער האט געעפנט א בלאג, איך וויל וויסן ווי זענען די אלע רבנים זאל ארויסקומען מיט חרמות אויף די אלע בלאגס, נאר איין בלאג האט געשטערט נחום ראזענבערג, סא וואס? ווייל ברוך מרדכי לעבאוויטש האט נישט געוואלט גיין זיצן אין תפיסה און האט נישט געוואלט זאגן חטאתי פאר דעם בחור אכט מאל, האט מען געדארפט אונטערברענגען נחום ראזענבערג ווייל דער זוהן האט אפאר טאלער. וואט וואט קיינד אוו דזשאוקס איז דיס? קענסטו אינטערברענגען און האלטן א קאנטראל אין דיין קאמיוניטי האלט, קענסטו נאר נחום ראזענבערג וועלן אינטערברענגען, דעטס נאט רייט, און די אלע משוגענע בלאגס ברענגען אינטער אידישקייט, זיי ברענגען אינטער דעם רעבינס קנאות, און זיי ברענגען אינטער אויף וואס דער רבי האט זיך געשלאגן, און אונז זעמער אויס ווי בהמות אין די גאס. יעצט, כ'האב ענק שוין געזאגט אויף אן אנדערן שיעור, איך וויל עס נאכאמאל זאגן, ועד הישיבות האט ארויסגעגעבן יעצט אז זענען מורא'דיג ברוגז אז די בחורים דרייען זיך אין אלע ביטשעס און אין אלע גאסן, און דער איזרעילי מוז זיך גיין פאר דיר מוסר נפש זיין, הערטס עס אויף צו טוהן ווייל ס'וועט ווערן א פייט. דאס איז איינע פון די זאכן וואס איז גוט אין ארץ ישראל, ס'איז דא א ועד הישיבות. וויזשניצער בחורים זענען געפארן שווימען, ס'האט זיך דערטראנקען נעבעך א בחור, קנס'ט מען זיי יעצט עפעס מיט שווערע מיליאנער שקלים וואס זיי האבן געדארפט באקומען און מ'געט זיי נישט ווייל ס'איז געווען איליגעל צו גיין שווימען און ס'איז נישט געווען אויף די אדזשענדע, דאס איז דער חילוק צווישן אמעריקע און ארץ ישראל, אין ארץ ישראל איז דא א ועד הישיבות, ס'איז א קאאלישן אז מ'נעמט נישט אן בחורים איז דא צו וועם צו קאמפלעינען, דא יעדער רב מאכט זיך שבת פאר זיך, גנב'עט זיך אפ טעקס, זיצט אויף וועלפעיר, פרעסט אויפן עולם'ס חשבון און ער פירט א מוסד. און ווען א בחור איז נישט אפ טו פאר ווארפט ער אים ארויס, כ'מיין נישט אפ טו פאר חלילה א שייגעץ, כ'מיין אפ טו פאר ער איז נישט וואס די ישיבה זאל קענען שטאלצירן אז ער איז פון די מצוינים. יעצט איינער האט מיך געבעטן איך זאל איבערזאגן וואס כ'האב געזאגט א יאר צוריק פון עפעס א בעל מקובל, ס'איז נישט קיין בעל מקובל, דער איד האט געהייסן רבי אשר פריינד ער האט געגרינדעט יד עזרה, איך בין געפארן אמאל מיט אים מיט א גרויסן גביר פון אמעריקע, און ער האט אים געפרעגט זאג מיר רבי אשר וואס איז געשען מיט די אלע קדושים וואס זענען געגאנגען אין גאז קאמער, זענען זיי אלע ארויף אויפן העכסטן, פלאץ אין גן עדן זאגט ער אה, נעכטיגן טאג ווער ס'געגאנגען מיט שמחה און ער האט געשריגן אני מאמין דער איז אויפן העכסטן פלאץ פון גן עדן ער איז ווי רבי עקיבא וחביריו און דער וואס איז געגאנגען און ער האט חלילה בוגד געווען אינעם אייבערשטן צו חלילה גערעדט וואס מ'טאר נישט צו געפרעגט חלילה קשיות זו תורה וזו שכרה צו כדומה זאגט ער די אלע זענען צוריק דא זאגט ער הי די מייסטע הערן זענען צוריק דא זאגט רבי אשר יא איך וועל דיר עס ווייזן אויכעט און זענען געפארן דעמאלטס ביי קבר פון כ'מיין ס'געווען דן בן יעקב, און דארט איז געשטאנען אסאך חיילים, זאגט ער זעסט די אלע? דאס זענען די וואס זענען געגאנגען מיט קה, זיי מוזן צוריק קומען דא, און גיין נעבעך אויף קידוש השם מיט שמחה, ווייל טאמער נישט קומט מען אין ערגעץ נישט אן, סאו איינער האט מיך געקאלט איך זאל עס אים איבער זאגן פונקטליך, האב איך אים געזאגט איך וועל עס דיר זאגן, האט ער געבעטן איך זאל זאגן אויפן האטליין, זאלט וויסן איין זאך, דעם אייבערשטן קען מען נישט פאפן, אז מען גייט מיט שמחה, למען כבוד שמו יתברך, איז מען דאס העכסטע וואס איז דא, און טאמער נישט, קומט מען נאכאמאל צוריק, מען גיבט נאך א טשענס. איך וויל אויך זאגן וויאזוי מ'האט אויפגערעגט יוראפ, יוראפ וויל יעצט ארויסגעבן א געזעץ מ'זאל נישט קענען באגראבן קיין מענטש ווייניגער פון פֿיר און צוואַנציק שעה, ווייל זיי זאגן אפשר מוזן זיי ארויסנעמען די בלוט פון די מענטש, אנדערע זאכן, מ'קען דאך יוזן די אלע זאכן פאר יומעניטעריען פורפעסעס, ס'איז אלעס געמאכט, ס'קומט אין דייטשלאנד קומט דאס געזעץ, ס'איז געמאכט נאר אונטערצוברענגען די אידן, דאס וואס אמעריקע לאזט נישט פארן די פליגערס אויף ארץ ישראל איז אויכעט נאר וויי צו טון פאר מדינת ישראל, ווייל מ'זאל מורא האבן צו פארן. ווייל אויף זיי האבן גענוג פאבליק רילעישאנס האבן זיי גענומען בלומבערג א מולטי מולטי מיליאנער א ביליאנער און ער דווקא געפארן מיט אל על צו ווייזן אז ס'איז נישט קיין פחד און ער שרייט אויף די FAA וואס לאזט עטץ נישט פארן באט אלעס איז געמאכט דעם איד וויי צו טון די ערשטע וואס האט עס געסטאפט איז געווען דייטשלאנד לופטהאנזא ער האט דרײַ שוועסטער קאמפעניס ער האט סוויס עיר און אויכעט אוסטריען עיר האט ער אלע אפגעשטעלט. אז אונז פירן מיר זיך נישט אויף ווי עס דארף צו זיין וועט זיין זייער נישט גוט ווייל די גוים קענען אונז זייער שנעל מאכן ענג מיט די גאנצע אידישקייט. יעצט איז גראדע געווען אויכעט א פאל נאך צוויי הערפיס דא אין ניו יארק און מע די קינדער זענען ערנסט קראנק און מען וואלט עס געקענט סטאפן ווען די מוהלים לאזן זיך ווען בודק זיין וואלט מען עס געקענט סטאפן. יעצט דאס איז וויכטיג צו מאכן אזא מין ארגענעזעישן צווישן אידן און אראבער ווייל אונז וואוימער זייער געמישט און איך ציטער ס'זאל נישט עפעס געשען אין בארא פארק חלילה דארט וואוינט מען ממש טיר ביי טיר און די קירכע קעגן איבער די טרעין וואס דאס איז קעגן איבער בעלזער מיידל סקול בוקט מען זיך רעלידזשעסלי פינעף מאל א טאג ס'איז א רחמנות וואס דא טוט זיך. יעצט איינער עט פרעגן? אז די רבי זאגט אז די גאנצע צרה קומט ווייל ס'איז דא א מדינה און ס'איז דא די שלש שבועות, ווי קומסטו צו זאגן אז יענער אראבער זאגט אז דאס קומט ווייל אין קוראן שטייט מען זאל אויסהרג'נען אלע אידן? יעצט כ'וועל דיר ענטפערן זייער פשוט, קודם די תוס' זאגט אז מ'פרעגט אמאל א קשיא זאגט תוס' ס'איז זה וזה גורם. די ווארט איז אז דאס וואס אונז זעמער ארויפגעגאנגען שלא יעלו לחומה אונז זעמער יא ארויף לחומה האבן מיר אויפגערעגט די אראבער דאס האט צוריק ארויסגעברענגט אלע זייערע אלטע ביכער מיטן קוראן צו זאגן אז מען דארף אויסהארגענען אידן סאו באמת קומט עס אין דעם וואס מ'געגאנגען שלא מען האט עובר געווען אויף דעם שלא יעלו לחומה אבער עס האט ארויסגעברענגט אזא מין צארן אז ס'איז ממש הריני מתיר את בשרכם כצבאות וכאילות השדה דאס איז פונקטליך וואס דער אויף וואס זיי פאררופן זיך נעבעך דעם מחמד נעבעך אה. זיי א חורבן וואס גייט זיין חלילה מיט כלל ישראל.
יעצט איך וויל זאגן אזוי ווי זייער אסאך מענטשן קאלן מיך וואסער א סוקסעס ס'איז געווען, ס'איז קאנטרי, ס'איז צניעות מיט אלעם, ס'איז ס'איז זייער גוט מלמדים וויל איך ענק זאגן, כ'האב א ספר וואס איך געב ארויס מירצעשעם בקרוב אויף מקוואות, כ'האב ארויסגעגעבן אויף הלכות נידה מיט דרייסיג יאר צוריק, איך שרייב דארטן אז איך האלט אז קיין שום רב טאר נישט פסק'ענען מראות נאר פון דרייסיג ביז פופציג אזוי ווי עבודת הלוי. ווייל נאך פֿופֿציק איז קודם ר'האט שוין נישט דעם געפיל, ער ווייסט נישט אז דער אינגערמאן דארף האבן די שאלה ממש ווי צום לעבן, אה ער מאכט א חשבון, ער קען מחמיר זיין, ניין מ'קען נישט, אבער דאס איז נישט די עיקר, די עיקר איז, ס'איז דא א בוק וואס הייסט פיזישענס גייד, דארט הייסט עס א בלעק באקס, ביי די וועי בלעק באקס איז נישט בלעק ס'איז ארענדזש, כ'האב יעצט געזעהן אויף די טמא'נע כלים מ'האט געטראפן די בלעק באקס פון דעם פליגער וואס איז אראפגעפאלן, בלעק באקס איז אזא שם המושאל. סהייסט בלעק באקס, איז דא ביי יעדע מעדעצין די בלעק באקס, שטעל דיר פאר אין טיילענאל, עסט נאכקוקן אין די דאקטערס בוק, עסט זען אז טיילענאל נעמט אוועק די קאלער בליינד פונעם מענטש אויף א געוויסן אופן, סהייסט א געוויסע פראצענט א געוויסע מאס, סאו ווען א רב נעמט אינדערפרי טיילענאל קען ער מער נישט פסק'ען א גאנצן טאג, און נאכדעם עסט אריינקוקן די הארץ מעדעצינען מיט אנדערע וואס יעדע רב נעמט, כהאב עס דארט נאכגעקוקט, אלע מאכן קאלער בליינד צו א סערטען אמאונט. סא איך האלט אז די מלמדים דארף מען אויכעט האבן פון די דרייסיג ביז די פופציג, איך האלט נאכדעם דארף מען זיי ארויסווארפן, און מען דארף מאכן פאר די מלמדים אזא פאנד אז ווען זיי ווערן עלטער זאלן זיי האבן אויף וואס צו ריטייערן, אבער נאכדעם זענען זיי אויסגעברענט, זענען שוין ביזי חתונה מאכן קינדער, זיי האבן שוין פראבלעמען, דא א קינד די שלום בית גייט נישט, דא דארף מען האבן געלט מיט אלעם, זיי האבן שוין נישט אינזין דעם קינד, יעצט איי פארוואס זאל ער נישט אנגיין ביי די צוואנציג, ווייל ביי די צוואנציג איז ער נאך א חזר, אזוי ביז די צוואנציג ביז די דרייסיג איז ער ביזי מיט זיין ווייב, לאזט ער אפ די קינדער. סאו איך האלט אז דאס איז א מורא'דיגע זאך אויכעט, און דאס וועט העלפן פאר סעקשועל אביוז, און ס'וועט העלפן בכלל מלמדים וועלן זיין מער געדולדיגער. יעצט איך וויל זאגן א שטיקל מוסר פאר די רבנים פון חבד, ס'איז דא קרים, קרימיע, דארט ווי מ'האט אראפגעשאסן די פליגער, דארט איז אזוי ווי פלארידע, ס'איז ביים ביעטש, כ'געדענק ווען איך האב געארבעט ביי די מקווה פאר פייוויש מענדלאוויטש אין בארדיטשוב, האט ער מיך געשיקט איך זאל פארן אויף קרים, איך זאל באקוקן צו מען קען דארט נעמען די מיידלעך אביסל אויף צוויי וואכן וויקעישן. איז געווען איינער פוקס, ער האט געארבעט אמאל פאר ר' יענקל בלייך, האט ער מיר געזאגט נחום פאר נישט און זאג אים אז מען קען נישט דארט פארן ווייל דארט איז דא נוד ביעטש'ס. עניוועי, למעשה נאך א מזל מ'איז נישט געפארן, דאס איז ווייל דארטן איז די ארגסטע פלאץ וואס איז דא. על כל פנים, למעשה איז ס'איז געווען דארטן יעצט אן אסיפה וועגן די האלאקאוסט, מ'האט געמאכט אזא גאנצע זאך. איז געגאנגען דער פוטין דער פריים מיניסטער פון רוסלאנד און ער האט גענומען דעם ליבאוויטשער שליח און ער האט אים גענוצט אז ער זאל דארט אהין גיין מיט צען פופצען ליבאוויטשער אנדערע שליחים און זיי זאלן זאגן דארטן א דרשה וועגן די האלאקאוסט איז דאס ווייזט אז פוטין איז באלעבאס אויף קרים האט ער גענוצט ליבאוויטש פאר זיינע שייגעץ שטיק און דאס אזא דער רב הייסט רב לאזאר.
דער לאזאר האט זיך א היסטערי, ער האט עפעס גע'גנב'עט א ביליאן דאלער פון דעם גרעסטן עושר אין רוסלאנד וואס ער וואוינט היינט אין ארץ ישראל, און ער איז געווען אין קאורט, מ'האט אים גענומען אין קאורט אויף ענגלאנד, מ'האט געטראפן ער זאגט ליגנט מיט אלעם, ס'איז נישט קיין חילוק, ער האט זיך זיינע שלעכטע זאכן, אבער דאס אז ער האט זיך געמישט אין אינערליכע פאליטיק דאס איז די ארגסטע זאך, דאס האט זיכער דער ליובאוויטשער רבי נישט געוואלט, ס'איז נישט געווען זיין וועג, און אז ער האט זיך געמישט קומט אויס אז ער האט זיך צוגעשטעלט אויף די זייט פון רוסלאנד. אז ער מיינט צו זאגן אז אוקריינע איז געהער פאר רוסלאנד, זיך אריינגעמישט אין די שטערקסטע מחלוקת וואס איז דא. יעצט אז מען האט אראפגעשאסן דעם פליגער, די גאנצע וועלט פארדאמט פוטין, עס קומט אויס אז לאזאר איז אויכעט א חלק אין דעם, און דער אמת איז דאס קומט עבירה גוררת עבירה, דאס קומט פון א פריעריגע עבירה, עס איז געווען די אופענינג פון די גרויסע וועלט באל. איז עס געווען אין פרייטאג צונאכטס איז לאזאר אהינגעגאנגען פרייטאג צונאכטס זאגט מען זאגט ער ער האט נישט מחלל שבת געווען ער האט נאר געוואקט ער מיט איינער האט זיך באוויזן דארטן פאר יעדן אזוי הייבט זיך עס דאך אן און נאכדעם ציט זיך עס אריין אז ער איז שוין געווארן דער שליח פאר פוטין אויך וואס ער דארף וויסן איז און איך זאג אים א קלארן מעסעדזש און אלע חבד'סקער שליחים זאלן עס אים זאגן ווען קאמוניזם האט זיך אנגעהויבן האבן זיי גערופן יעדער זאל קומען און מ'זאל אויסלערנען זיך די שיטה. זענען געקומען מענטשן פון אונגערן, פון ראמעניע, פון איבעראל, גוים מיט אידן, און זיי האבן געוואלט זען די נייע שיטה וואס דאס הייסט קאמוניזם, יעדער וועט זיין גלייך, דער שוסטער מיטן שניידער, מיטן דאקטער מיטן פראפעסאר, אלעס וועט גארנישט פארדינען און קלוימפישן. בקיצור זענען געקומען דארט מענטשן, געגאנגען די קאמוניסטן, זיי האבן זיי אויסגעשאסן אויף טויט, זיי האבן געזאגט אויב דו ביסט א קאמוניסט קום נישט צו אונז, מאך קאמוניזם ביי דיר אין לאנד, איי דו האסט אים גערופן. דאס איז א קאמוניסט. ער, פוטין, האט יעצט גענוצט דעם רוף, מארגן וועט ער אים שיסן, ער וועט זאגן דו ביסט א לינקער, איך זע דאך אז מען קען מיט דיר טון וואס מען וויל, ווען א מענטש האלט זיך נישט צו פאליסי, דאס טויג נישט. סאו איך בין מורא'דיג מוחה, איך מאך א פראטעסט, לעבאוויטש האט זיך קיינמאל נישט געטארט מישן אין אזא הייקלען ענין, און איטס דזשאסט טו בעד אז ער האט געטון אזא שלעכטן מאוו, ווייל ווען ער האט עס געטון האט ער עס געטון אין נאמען פון גאנץ לעבאוויטש, און נישט דאס האט דער רבי געוואלט, דער רבי האט געוואלט מען זאל בויען אידישקייט, נישט בויען פוטינ'ען. יעקב אבינו האט אונז געלערנט למה תתראו, פארוואס זאלסטו דיך באווייזן? וויל איך זאגן א אינטערעסאנטע זאך אויף א בלאג איז ארויסגעקומען אז ס'איז געווען א גלח ער האט געהייסן סענט פיטער אין טען פארטי ניין עטס ווייסט יעצט זענען מיר טווענטי פארטין דאס איז א מעשה פון לאמיר זאגן טויזנט יאר צוריק האט ער געשריבן א בריוו דעמאלטס פארן פויפ און ער האט אים געשריבן פונקטליך וואס גייט פאר אין די קירכעס מיט זנות אז ס'איז א שרעק דאס אלעס געזאגט. ס'איז אזוי ווי דער אמת איז, און דער פויפ האט דעמאלטס געטענה'ט מ'דארף אבאכט געבן אויף די קירכעס, מ'דארף, מ'דארף, מ'דארף. יעצט זעט אויס זייער אבאכט געבן אויף די קירכעס איז געווען נישט אז מ'זאל עס אפשטעלן, נאר מ'זאל זיי ארומליפערן פון איין פלאץ צום צווייטן. אינטערעסאנט וואס יעצט פון זייערע ארכיוון איז ארויסגעשווימען א א בריוו וואס סעינט פיטער האט געשריבן דעמאלטס פארן פויפ ליאו דער ניינטן, זאלסט וויסן, ס'גייט פאר די אלע זאכן. סאו איך האב גארנישט מחדש געווען. זייטס נישט חושד א חדש איז אסור מן התורה. איך האב גארנישט מחדש געווען. נישט ביי די אידן און נישט ביי די גוים. יעצט ס'איז דא א ווייט פלעג געהאנגען אויף די ברוקלין ברידזש שטאטס דארט ווי ס'איז דא די פאן פון אמעריקע האט געהאנגען א ווייסער פאן זיי געבן זיך אונטער. יעצט די צייטונג האט געשריבן אז די יאפיס. די פארן מיט די ביציקלעך און מענטשן וואקן ווערן זיי געשטערט און זיי האבן געבעטן מען זאל מאכן א עקסטערע לעין און מען האט נישט געמאכט איז האבן זיי אויפגעשטעלט א ווייסע פאן אז זיי געבן זיך אונטער יעצט איז דא וואס זיי האלטן אז דאס איז טשארלס היינס ווייל טשארלס היינס ווי ס'זעהט אויס פעדערל פראסעקיוטערס גייט אים אינדייטן עני טאג היינט איז ער געבט זיך אונטער ס'איז דא וואס זיי זאגן טאמפסאן געבט זיך אונטער ווייל ער זעהט שוין מיט די סאטמארע חיות איז ער זייער שלעכט געפארן ער פילט עס אין די גאנצע שטאט איז דא הריגות מיט אלעם ער איז וועי אףף. און ס'דא וואס זיי שרייבן אין די צייטונגען האב איך געזעהן שרייבן אז עס וואלטן פונקט אזוי געקענט אונטערשרייבן בא אויך. איר זאלט וויסן מ'איז זייער נישט סעיף, די גרויסע שטעט איז נישט פאר אונז, מ'דארף אנהייבן צו אנטלויפן פון די גרויסע שטעט. זיי זאגן דארטן אויף איינע פון די בלאגס אז ר' עמרם בלוי האט געהאלטן מ'דארף אנטלויפן פון ארץ ישראל, למעשה איז ער נישט אנטלאפן, ער האט געהאלטן אז יענער זאל אנטלויפן, אבער ס'איז נישט קיין חילוק, איך וויל נישט דאס ארויסברענגען. איך זאג אויך די זעלבע, כ'האב נישט געוויסט אז ר' עמרם האט אזוי געהאלטן, איך האלט אז מ'דארף פון ניו יארק אויך אנטלויפן פון ברוקלין, ס'איז נישט קיין פלאץ מער פאר קיין חינוך, די קינדער די יוגענט פאלט אוועק ביקאוס ס'איז זייער מאדערן ס'איז אויסגעלאסן, זומער קען מען נישט דא זיין ווינטער קען מען אויך נישט זיין ווייל ס'האט זיך אירע פראבלעמען פון ביינאכט ס'איז זייער לאנג די נעכט און איך האב ענק שוין לאנג געזאגט איך האב געארבעט אמאל אויף א פלאן ארויסצוברענגען צען טויזענט אידן אויף טעקסעס צו אויף אנדערע גרויסע שטעט און די גרעסטע שטער איז געווען סאטמאר מיט אגודה מיט די אלע סאטמאר בויעט די מדינה, סאטמאר האט זיך ר' אהרן געפארן בויען דאס לאנד, ר' זלמן לייב פארט בויען דאס לאנד, וואס פארדרייט עטץ א קאפ, קומען אפאר חברה געבן ארויס בלאגס, וואס האט מיט די אלע נארישקייטן, ווען נישט די מדינה האט עטץ נישט קרית יואל, באנק לאומי האט ענק געגעבן דעם לאון, דאס איז געווען א קליינע קהילה צעווארפן דא און דארט, אונז דארף מיר באמת ארבעטן אז מען זאל נעמען א איינע פון די סענעטערס אדער די קאנגרעסלייט, און זאלן געבן א פלאץ פאר צען פופצן טויזנט אידן זאלן זיך קענען באזעצן דא אין אמעריקע, ווייל יעדע צוויי דריי יאר אויפן עוורידזש איז דארט דא מלחמות אין ארץ ישראל, און די אראבער גייען צוריק ווארפן אטאם באמבעס אויכעט, מיינטס נישט, דאונט טינק אז זיי זענען אינגאנצן אונטערשטעליג, סיריע העט מאכן א יד אחת מיט די חאמאס וואס זיי זיצן אין פאלעסטיין, און סיריע האט די אלע געווער, זיי האבן קעמיקעל וועפענס, זיי זאגן זיי האבן אויפגעגעבן.

פון די אידישע פארמעגנס אזוי אז זיי קענען מער נישט מאנען די ריעל עסטעיט, און די דריי קהילות האבן זיך צוטיילט, און דאס געלט איז אנגעקומען דא צו פיקסלער'ס זון, ערגעץ וואוינט ער אין פענסלעוועניע. אונז דארף מיר זאגן, אונז וויל מיר נישט וויסן פון דעם צוטיילעכץ, צו יעדער וויל צוריק גיין דארט, קודם וועל מיר דארפן ווערן דועל סיטיזענס, די ארץ ישראל'דיגע זאלן האבן דועל סיטיזענשיפ, עטס ווייסט נישט וואס מארגן גייט זיין, די ישראל'דיגע זענען דאך חיות, און מען דארף זען צו באזעצן נאכאמאל די אידן אין קליינע שטעט איבער גאנץ אמעריקע אויכעט. א גידע לעבט נישט ווייל ער וויל יעדער זאל זיך פארן הארגענען, דערווייל זעה איך משה שערער האט געלעבט און געשטארבן אין ניו יארק און נישט געפארן זיך הארגענען, און איך זעה די אלע וואס זיי פירן היינט אגודת ישראל, אפילו די נאוונאמינסקע רעבע, אלע זיצן זיי און זיי עסן שינקן און מיעל מארט פלייש אין ניו יארק, און זיי שיקן יענעם זאל זיך גיין הארגענען, איך זאג ענק באמת ס'איז נאך דא אזויפיל צו טוהן ביי כלל ישראל נאר אונז זעמער ביזי מיט שטותים מיט נאכאמאל שטותים און שטותים און שטותים, יעצט האב איך געוואלט סתם זאגן. כ'זעה שוין אין צייטונג שרייבט איינער אריין וועגן קלאנאסקעפי יעדע וואך, ראטעוועטס ראטעוועטס, זעהט אויס אז ווען ער וואלט ווען געגאנגען אן טיים וואלט ווען געקענט וואלט ער געקענט זיין געזונט, יעצט איך וויל זאגן פארן עולם, יעדע באדי דיטיריערעיט, צייט מאכט מען זאל דיטיריערעיטן, רעגן מאכט מען זאל דיטיריערעיטן, אלע זאכן, וועדער, אלעס וואס איז וועדערינג, די באדי עס דיטיריערעיט, און ער מאכט עקסערסייז אפילו ס'איז אויף צו געזונט. ער דיטיריערעיט, ער איז עוסק אין תשמיש, ער דיטיריערעיט, רמב"ם זאגט אלע חלאים, און פון טויזענט איז נײַן הונדערט און נײַן און נײַנציק שטארבן מרוב תשמיש, די אלע זאכן איז א זאך וואס א מענטש דארף וויסן, מען דארף וואטשן די באדי און מען דארף מאכן אלע מינע טעסטס און מען דארף מאכן יעדעס יאר א פיזיקעל און דייעביטיס אדער. קאלעסטעראל קען פונקט אזוי הרג'נען דעם מענטש פונקט ווי קלאנאסקעפי. כ'וויל זאגן אלע מיינע חברים און כ'וויל זאגן אפילו די יונגערע דור, מען דארף מאכן כסדר טשעקאפס, גיין צו דאקטוירים, מען דארף גיין צו די האספיטעלס, און מען דארף זיין פיזיקעל העלטי און פיזיקעל פיט. און סא, יעצט וועל איך מאכן דעם געהעריגן שיעור, דאס איז נאר געווען צוגעלייגט. א גוטן ערב שבת קודש פרשת מסעי, אלה מסעי, דאס איז די מ"ב מסעות, דאס איז קעגן דעם שם פון מ"ב, און דאס ווערט געברענגט אין די ספרים הקדושים אז יעדער איד מוז דורכגיין זיינע מ"ב מסעות. ס'איז געווען איינער וואס האט נישט געטראפן בשום אופן קיין שידוך דא אין ניו יארק, ער איז ארומגעפארן פיר מאל ארום די וועלט, איינמאל אויף לאנדאן, איינמאל אויף אנטווערפן, איינמאל אויף ארץ ישראל און איינמאל אויף אויסטראליע. ער האט געוואוינט אויף יוז סטריט. לסוף ער איז שוין געווען אַכט. צוואַנציק יאָר אַלט, האָט ער געטראָפֿן אַ מיידל פֿון הופּער-סטריט. פֿלעגט אים זײַן טאַטע זאָגן, אינטערעסאַנט, פֿון יוז אויף הופּער ס'איז אַרומצופֿאָרן פֿיר מאָל די וועלט, אַזוי ווײַט איז עס. איז למעשׂה, יעדער האָט זיך זײַנע מסעות, יעדער האָט זיך זײַנע דורכגאַנגען, וואָס ער מוז דורכגיין, און יעדער דורכגאַנג, דארף א מענטש ווערן שטערקער, נישט שוואכער, נאר ער מוז פשוט ווערן שטערקער. דער אייבערשטער גייט מיט מיט יעדן מענטש, דער אייבערשטער אליין ס'איז אויך אין גלות, ווען די סנהדרין זענען ארויסגעגאנגען אויף צען פלעצער ביז עס איז געווארן דער חורבן בית המקדש, ווערט געברענגט אין זוהר הקדוש אז דער אייבערשטער כביכול איז מיטגעגאנגען די אלע צען פלעצער, און אזוי ווי די סנהדרין האבן זיך געוואלגערט און די תורה הקדושה האט זיך געוואלגערט, האט זיך דער אייבערשטער נעבעך אויך געוואלגערט אין גלות, וואס איז. עמו אנכי בצרה. על כל פנים, כ'וועל נאך רעדן אביסל וועגן דעם פרשת מסעי שפעטער, אבער יעצט וויל איך קודם צוקומען צו אונזער אדזשענדע, פעדעפיילס. עטס האט זיך אוודאי אלע געהערט אז ס'איז דא צוויי ערנסטע קעיסעס פענדינג. איינס איז דער קעיס פון בראנער, יחיאל בראנער, און דער צווייטער איז דער קעיס פון דעם בדחן שווארץ. יעצט, פאריגע וואך איז געווען ביידע קעיסעס נאר כ'האב נישט געקענט ארויפלייגן גענוג שנעל ווייל ס'איז שוין געווארן שפעט האב איך נישט געקענט ווארטן סאו יעצט גיי איך ענק איבערגעבן א באריכט וואס איז געווען אין קאורט מיטן בדחן, שווארץ דער פאפענער און די צווייטער איז דזשערי בראונער. ס'איז אויך דא א נייער קעיס וואס האט זיך די וואך עראפטעד כ'וועל באלד רעדן דערפון ס'איז אין זשמיגראדער בית מדרש איז געווען איינער וואס האט געטאטשט א בחור און עס איז צוגעגאנגען דער גבאי און ער האט אים געהייסן ער זאל ארויסגיין, ער האט נישט געוואלט, האט ער זיך געשלאגן מיט אים, אין די סוף האט ער עפעס ארויסגענומען א מעסער דער חזר, און מען האט גערופן די פאליס און מען האט אים איינגעזעצט, איך ווייס נישט צו מען האט אים איינגעזעצט פאר הייבן א מעסער צו פאר סעקשועל אביוז, אבער דער עולם האט שוין קלאר די סוגיא, מען לאזט זיך נישט מער, עס איז נאך א באמפי ראוד, אוואדע, דער אייבערשטער האט געגעבן פאר ברוך מרדכי'ס קינדער געלט אז זיי זאלן עס אויסגעבן פאר. תורה און מצוות און צדקה פאר ארעמע לייט, האבן זיי עס אריין געפאמפט אין דעם מעגא חזיר דעם טאטן, און דאס איז א חלק פון דעם גלות השכינה, דער אייבערשטער געבט אידן שפע, געבט מען עס אויס פאר אלע מיני שלעכטע זאכן נאר נישט פאר וואס איז ריכטיג. סאו יעצט לאמיר צוריק קומען זען וואס איז געשען מיטן בדחן שווארץ און מיט דזשערי בראונער, זיי האבן עס געהאט אין די זעלבע צייט ביים זעלבן דזשאדזש אינעם זעלבן קאורט, ס'איז נישט אין סופרים קאורט, ס'איז אין געהעריגן. קרימינאל קאורט אויף הונדערט צוואַנציק סקערמערהארן. ס'איז געווען דער קעיס פון דזשערי בראונער, מ'האט עס אפגעשטופט אויף אוגוסט דעם זעקסטן, דער דזשאדזש וויל אז מ'זאל אים שיקן צו א דאקטער פאר איוועליועישן, צו ער איז בכלל נארמאל צו נישט, קען זיין זאל מען אים אריינגעבן אין א משוגעים הויז, עניוועי, מ'וועט וויסן וואס ס'גייט זיין אם ירצה השם אוגוסט דעם זעקסטן. נאכדעם איז געווען די צווייטע קעיס פון דעם שווארץ, דער שדכן צו א בדחן, כ'ווייס פונקטלעך וואס ער איז. וואס ער האט פארסיבלי געטאטשט א בחור. עניוועי, למעשה האט די עי-די-עי געזאגט אז דער וויטנעס וויל נישט קאאפערעיטן. די זעלבע סטארי אלל אלאנג. פיין. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז היינט מיטוואך איז געווען דער קעיס פון מאשקאוויטש, ער האט שוין נישט געדארפט קומען, ער האט נאר געדארפט באצאלן די געלטער, די דיעל איז א דאן דיעל, און דוב הייקינד, איז געווען דער וואס האט עס אים ערלעדיגט און געהייסן האט עס אז ער האט געדארפט רעיזן איך ווייס א האלב מיליאן צו זיבן הונדערט טויזנט דאלער, ס'גוט ס'איז יעצט דא א גרויסע קאמישן וואס האט אינוועסטיגעיטעט אסאך פראוד אין קאומאו'ס אפיס יעצט און קאומא האט אפגעשטעלט אינמיטן די קאמישן און די גאווערמענט עפענט עס יעצט נאכאמאל און די זעלבע וויל מען אונז וויסן דא אויכעט וואס איז דא באמת איז געשעהן מיט דעם טאמפסאן פארוואס ווייל אויב אמת אז ער האט געדארפט האבן צוויי הונדערט טויזענט דאלער וואס האט אים אויסגעפעלט וואס ער איז נאך געווען אין א דעפיציט פונעם לויפן האט ער זיך צוגעטשעפעט צו די חיות ער כאפט נישט אז סאטמאר גייט אים נישט לאזן לעבן ביז אזוי לאנג מ'האט נישט אפילו עטס געדענקטס מ'האט געהארגעט איינעם עלעקטריק טשעיר פון פלארידע עטס געדענקטס די פרשה וואס יעדער האט געוואלט ביזי האלטן דעם גאווערנערס טעלעפאונס ביזי עטס געדענקטס די פרשה ביז ער וועט נישט אויפשטיין פון קבר וועט סאטמאר נישט רוהען. דאס איז דאך א באנדע פארברעכער, נאר גארנישט, אונז ארבעט מיר אז ס'זאל אריינקומען א פענעל זאלן דאס אלעס אינוועסטיגעיטן, אונז וויל מיר וויסן וויאזוי מאליק האט באקומען אזא דיעל, אונז וויל מיר וויסן וויאזוי שניצלער האט באקומען אזא דיעל, זיי האלטן אין איין זאגן, דער עולם וויל נישט שטיין אויפן סטענד, איך וויל שטיין אויפן סטענד, און אזוי אויכעט. דער בחור וואס דער מאליק האט אים נעבעך אומגליקליך געמאכט שרייט ער וויל שטיין אויפן סטענד. עניוועי דאס גייט זיך אויכעט אויסלאזן, איר ווייסט דאך די זיבן גוטע יארן האבן זיך אויכעט אמאל אויסגעלאזט און ס'איז נאך דעם געקומען נישט אזאלעכע גוטע יארן, עניוועי אונז זיצט מען נאכנישט רואיג. און למעשה האבן זיי יעצט אויך געטראפן דוב הייקינד מיט פארברעכעריי, ער האט געגעבן געלט פון זיין קעמפעין מאני, א פארברעכער, ער האט אויך צוגענומען געלט וואס מ'האט געגעבן פאר די קינדער, אנדערטהאלב מיליאן דאלער צו געבן פאר איינעם בעק. ס'זאל נעמען פאר אלע אידישע צרות אן עק. און ער איז שוין באשריבן אין צייטונג. ער האט זיינע פראבלעמס, מ'האט אים אינוועסטיגעיטעט, מ'האט אים געכאפט. אזוי האפט מען מ'וועט שוין צוריקשטעלן אביסל דעם קאראפטעד סיסטעם וואס דא גייט פאר. יא, מ'אינוועסטיגעיט יעצט אויכעט פארוואס קאומא האט געהייסן פלוצלינג מ'זאל עס אויפהערן און ס'געווען מענטשן וואס ער האט געזאגט דעם זאלסטו נישט טאטשן און דעם נישט אהער דעם נישט אהין. אה, זארג דיך נישט, ס'קומט אנדערע צייטן. סא עניוועי, דזשערי בראונער, אוגוסט דעם זעקסטן גייט מען זען צו ער איז נארמאל צו נישט. לעצטעס מאל ער האט געדארפט גיין זיצן האט ער גענומען פילן, כ'ווייס נישט ווער ס'האט עס אים געגעבן, די בלוט דרוק איז אים אראפגעגאנגען, ער האט געמאכט אן עקסידענט מיט די קאר און געשפילט ער האט א סטראוק, ער איז אפילו געווען פאר ריהעביליטעישאן, האט אפילו דעם דאקטער אויסגעפאפט אז ער האט געהאט א סטראוק, כ'ווייס נישט, איך ווייס אז א סטראוק קען מען זען אויף א קעמערע אז מ'מאכט א MRI און אז זעט אויס אז ער שפילט דעם שפיל זייער גוט. יעצט איז אזוי, איך האב געוואלט סתם זאגן פארן עולם, איך האב אלץ, ביי יעדע מלחמה האב איך אלץ געזאגט, אונז לערן מיר זיך אליינס, מען ווייסט נישט אסאך זאכן, מען לערנט זיך יעדן טאג נייע זאכן, למשל, מדינת ישראל גייט יעצט פירן א מלחמה מיט די אראבער, די אראבער ווילן נישט קיין סיעספייער, מען האט יעצט געטראפן אז זיי האבן לעכער אונטער דער ערד וואס זיי קענען ארויסקריכן ביז אין די מדינה, זיי כאפן זיך אריין ביינאכט, זיי נעמען מיט חומר נפץ, אויפרייס כח, און זיי ווילן נעבעך הרג'נען מענטשן, דאס איז זייער ציל יעצט, ס'גייט זיין א בלוטיגע מלחמה, נאר וואס, יעדעס מאל ווערן זיי מער עדווענסד, ס'וועט קומען אמאל א צייט ווען זיי וועלן האבן אטאמישע באמבעס פונקט ווי די מדינה, מיינטס נישט אז נישט, איראן וועט צוגעבן, רוסלאנד וועט צוגעבן, עז די טיים פראגרעסס די טעקנאלעדזשי פון די וואר ווערט אויכעט אלץ שטערקער, ביי ביידע צדדים. יעצט איז אזוי, מדינת ישראל וועט נישט ווארפן אן אטאם באמבע אויף די אראבער ווייל ער ווייסט ער הרג'עט אויס זיין לאנד, דער אראבער וועט ווארפן אויף מדינת ישראל אפילו ער הרג'עט אויס די אראבער, ער קערט נישט, ער נוצט יעצט אויכעט יומען שילד. יעצט, אונז לערן מיר זיך אויכעט דא ביי די מלחמה פון פעדאפיילס, קודם איז געווען די ערשטע מלחמה איז אז ס'געשעהט נישט, דאס האמיר שוין מברר געווען ס'געשעהט שוין צופיל, די צווייטע מלחמה איז געווען אז מ'האט אינטימידעיטעד וויטנעסעס און וויקטעמס, סאו דאס האט זיך שוין אויך דער עולם אויסגעלערנט מ'קען דאס שוין נישט אזוי טוהן היינט, ס'איז שוין נישט וואס אמאל. די מענטשן קומען פאראויס און מ'זעצט איין כסדר. נאכדעם איז געווארן א אנדערע מין מלחמה אז מ'האט באצאלט געלט, און קעגן געלט קען מען גארנישט טון. אז מ'באצאלט די חברה אזעלכע געלטער פון די הונדערטער טויזנטער דאללער, וואס קענסטו טון? נארוואס, יעצט ארבעט מען. אז אזוי ווי די גאווערמענט האט אריינגעלייגט אזא כוחות וועגן אינטימעדעישן זאלן זיי אריינלייגן כוחות אויב מען האט גענומען געלט. שטעל דיר פאר, געשטאנען א מענטש ער האט געוואלט פארברענען דעם ראטענבערג דער שפיצער, און דער דזשאדזש פרעגט אים אפן האסטו שוין געסעטלט סיוויל ווייל ער האט שוין געוויסט אז ס'איז געווען געסעטלט זאגט ער יא, האט ער אים געגעבן נאר אזא סווידהארט דיעל נאר פינף יאר, ס'איז אנבעליוועבל. און די דזשאדזש פרעגט אים פונקטליך, וויפיל געלט? צוויי מיליאן? יא. האסט עס שוין באקומען? ס'איז שוין אין דיין פאסעשאן? יא. און וואס איז מיט די פינף הונדערט טויזנט דאלער ריעל עסטעיט וואס זיי לאזן דיך נישט פארקויפן? זאגט ער, זיי לאזן שוין יא. אזוי מיינט ער, זיי וועלן עס קיינמאל נישט לאזן פארקויפן, מ'וועט זאגן ווער ס'וועט עס קויפן וועט מען לייגן אין חרם. אבער על כל פנים, פאר די טיים בינג האט ער געזאגט ס'נאכנישט דא קיין קונה, פיין, זאל זיך אים אזוי דאכטן. איז למעשה. דאס וואס פלעגט געשען ביי די רבנים און משמרת הצניעות אונטער די טיש גייט היינט אפישעלי וויאזוי מען מעג לאזן מאכן א סיוויל לאוסוט און בעפאר ס'איז נאך געשען די ווערדיקט דאס איז אינטימידעישן פון וויטנעסעס פון וויקטימס איז למעשה ווען מען מאכט אזא דיעל שרייבט מען אונטער אז איך וועל קענען ווייטער גיין אין קאורט די דיעל איז נישט אז איך טאר נישט גיין אין קאורט עדות זאגן אבער ס'איז שוין אן אנדער עדות זאגן, ער האט זיך שוין אויפגעשטעלט, יא, ס'איז א פירסט טיים, און ער האט נישט געמיינט מיך צו הרג'נען, ער האט גערעדט ווי א בהמה פאר די צוויי מיליאן דאלער. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג יעצט די זאך, די זאך איז נאר אז יעדן טאג ווערט א נייע מין מלחמה, יעצט איז דא א דריטע מלחמה. אונז האמיר געזאגט אז זוגיבי האט מורא פאר זיין בלאק וואוט, במילא האט ער געלאזט אוועקוואקן הערשל טויבנפעלד, ער האט געבעטן. אז מען זאל די פרוי וואס האט געאינטערוויוט מיך מיט נאך אפאר מענטשן אויפן טעלעוויזשן אז מען זאל די פרוי ארויסווארפן, בקיצור זיי לאכן זיך אויס, זיי זעהן דאך אז ס'טוט אים שוין וויי, און איז ער געגאנגען האט אריינגעלייגט אין איינע פון די גרויסע צייטונגען אויף ענגליש, נישט אמת ער ארבעט מיט די אידישע קאמיוניטי און ער טרייט די בעסט, אבער ס'האט נישט געהאלפן ווייל אונז האמער צוריק געענטפערט, איז ער געגאנגען ער האט יעצט געלאזט VIN דאס איז וואס איז נייעס זאל אינטערוויוען עפעס א פרוי האט אים אינטערוויוט און זי פרעגט אים פוינט בלענק אויף די אלע קעיסעס האט ער געהאלטן אין איין זאגן זאכן וואס איז נישט אמת. ווייל דער בחור וואס האט אונז פארציילט די אלע מעשות, סיי די הערשל טויבענפעלד'ס וויקטעם און סיי משה מנחם טויבענפעלד'ס וויקטעם, זיי, ס'איז נישט, ס'איז נישט שלא ראי זה כראי זה, נאר אזוי טוט די די עי'ס אפיס, ביי מיר האבן זיי אויך אזוי געטוהן, נאר דאס איז אן אנדערע די עי'ס אפיס, דער שניצלער האט געזאגט, לויער האט געזאגט א ליגנט אז איך בין אריין צו אים אין סטאר און ער איז געווארן גערעגט און ער האט א פראבלעם מיט זיין גערעגט און ער גיין פאר טערעפי, איך בין אין זיין סטאר קיינמאל נישט געווען. איך בין געווען אויף די אנדערע זייט גאס און ס'איז דא אין די מינוטס איז פארשריבן זיי האבן גערעדט מיט א וויטנעס קעגן איבער א גוי און ער האט געזאגט אז ס'איז געווען לעבן זיין סטאר און מ'קען זעהן די אלע דארטן ווי די גוי'שע הצלה האט מיר געהאלפן אויסצואוואשן די אויגן ס'איז אלץ געשעהן דארט נאר וואס יו געט עוועי וויט לייס עניוועי זיי זאגן אסאך ליגנט. יעצט האט זוגיבי געזאגט אויפן אינטערוויא פון וואס איז נייעס האט ער געזאגט א מורא'דיגן יסוד און דאס איז יעצט די פערדע פעיז פון די מלחמה. די ארטאדאקס דזשואיש פיפל לאסט עוורי טראסט אין אווער סיסטעם, דעטס איט, און ס'איז אמת ווייל אלע יארן האט מען געטון וואס מ'האט געקענט, זיי האבן געהאט דארטן גוטע לויערס, מ'האט יעדן איינעם ארויסגעלאזט, ס'איז געווען א דזשאוק, אין סקווער איז דא. די געהעריגע קאורט, און איך האב געוואלט אריינגיין, צוגעקומען די פרוי וואס זי פירט די מנהלת פון די תלמוד תורה, דארט איז דא א תלמוד תורה, און זי האט געזאגט אנטשולדיגט דאס איז פרייוועט פראפערטי קומטס נישט אריין, זאג איך איך האב געמיינט ס'איז א קאורט דא. פון ניו יארק טיימס וואס איז געקומען קוקן מאניטערן דעם קעיס האט זי אים ארויסגעווארפן, נעמט ער ארויס א בעדזש ער איז פרעס, זאגט זי איך ווייס נישט וואס דאס איז, סא אוודאי האבן מיר פארלוירן טראסט, ס'איז קיינמאל נישט געווען קיין טראסט. ס'דא דארטן איינער וואס ארבעט עמטליך פאר די פאליס, דער אברהם יעקב האראוויץ, ער נעמט אלע קעיסעס אוועק און ער שיקט די בחורים זאלן אביסל טוהן קאמיוניטי ווארק, און וואטס גאוינג אן? אונז זעמער טאקע אזאלעכע פריווילידזש קערעקטערס? ווי דאנט לוק לייק דעט, אונז זעמער געקומען פון ווארלד וואר טו מ'האט אונז אויסגעבלוטיגט. וויאזוי זעמער געווארן אזוי פריווילידזש קערעקטערס אין אמעריקע? אמעריקע האט אונז נישט געוואלט ארייננעמען אלע יארן, מ'האט אונז געלאזט אויסבלוטיגן, מ'האט אפילו נישט געוואלט באמבעדירן די שינעס צו וואס מ'פארט אויף אוישוויץ, מ'זאל כאטש נישט הרג'ענען אין פינף יאר פינף זעקס מיליאן מענטשן, ס'זאל כאטש דויערן צען יאר און ביזדערווייל וואלט מען אפגעשטעלט די מלחמה. סא דאס האט שוין זוגיבי געזאגט אויף די אינטערוויא. אלטער איז הונדערט פראצענט גערעכט, נאר ווער האט זיך גורם געווען דאס? זיי האבן זיך גורם געווען, מ'האט אלע קעיסעס צעוואשן, און די און די קאורט איז אין סקווער. און אז דער איז שוין נישט ווי טויבנפעלד גייט ווייל דאס איז שוין אין אין א העכערן קאורט דאס איז שוין אין סופרים קאורט למעשה האט ער געזאגט מען וועט יעצט טאקע דעם טויבנפעלד און דעם משה מנחמ'ן טאקע אהערנעמען און מען וועט זעהן וואס די דזשורי העט זאגן אבער איך גלייב עס נישט ביפאר עניטינג וויל העפען. וואטשן צו ווי זיי האבן דאס צעוואסערט. ער האט געזאגט אסאך ליגענט, ער האט געזאגט ס'איז נאר געווען מיסדעמינער, ס'איז אבער געוען אפאר יאר מיסדעמינערס. נאך האט ער געזאגט אז זיי האבן געהאלטן אז טאמער מ'וועט אים לייגן אין דזשעיל איז עס נישט גוט, ווייל נאך אכט חדשים קומט ער ארויס איז ער א פרייער מענטש אין די גאס. אזוי האט ער פראבעישן. נו וואס האסטו פון פראבעישן? דער איז נאטינג וויט פראבעישן. ער דאווענט ווייטער אין סקווערע בית מדרש ווי ס'איז דא טויזענטער קינדער, ווייל דער רבי האט זיך א משוגעת אז יעדער מוז דאווענען אין דעם בית מדרש, מ'קען דארט נישט דאווענען בכלל. מענטשן זאגן ס'איז אזויפיל קולות און אזא געפושעכטס מ'קען נישט דאווענען. און ער גייט געהעריג אין מקווה מיר האט געזאגט איינער וואס ער וואוינט קעגן איבער זיין סקול וואס ער האט פאר קינדער פאר טאדלערס ער פירט עס ווייטער ער זעהט אים דארט כסדר ער קומט ער גייט סאו וואס האסטו פון דעם אז ער וועט זיין אויף פראבעישן ער טוט וואס ער וויל ווען ער זיצט כאטש אכט חדשים וואלט מען כאטש געהאט אביסל טראסט צום סיסטעם חוץ פון דעם האט מיר געזאגט דער וויקטעם מ'האט אים געאפערט הונדערט טויזענט דאלער און ער האט עס ריפיוזט פאר אפערן דארף מען אים אויך איינזעצן. יעצט האמער פארלוירן די ריספעקט פארן סיסטעם, יעצט דא האמער געהאט א טשארלס היינס איז געווען אזא קאראפטירטער מענטש, ער האט יעדן געלאזט וואקן הענע ווייטער געזעסן אינעווענדיג, איך אליין האב געשיקט צענליגע מענטשן, זיי געזאגט ליסן גאו האום מאך א שווייג און פארגעט אבאוט איט, ווייל אונז מוזן האבן א קלין רעקארד אז ס'געשעט נישט, און יעצט האמער. מיסטער טאמפסאן, טשארלס היינס האט געפירט דעם אפיס ביד חזקה, ער האט עס קרום געפירט אבער האט יעדן געהאט אין קאנטראל. טאמפסאן האט נישט דעם אפיס, ווען טאמפסאן וועט ענדיגן זיין א דיזעסטער. נישט נאר פאר טשיילד מאלעסטינג, פאר יעדע זאך אין ברוקלין ס'וועט ווערן א דיזעסטער. און אז ברוקלין ווערט לויז ווערט די בראנקס לויז, ווערט קווינס לויז, איטס אלל די סעים. דאס איז די דריטע מלחמה, האו וויל די גאווערמענט.
געין ריספעקט דעט דער סיסטעם איז ווארקינג די וועי איטס גאוינג נאו, וועלן זיי זיכער נישט קריגן ריספעקט, קוק אהער איך ליין יעדן טאג אין די צייטונג סקומט אריין מען האט דא מאלעסטעט אין א סקול מאלעסטעט טיטשער א טיטשער האט געטאטשט דער האט געטאטשט יעדער באקומט דזשעיל פופציג יאר צוואנציג יאר דא ווען מען געט שוין דעם דזשעיל געט מען אים אויך אזוי פאר מאליק וואס האט אפגעהארגעט אזויפיל קינדער און ער האט געהאט דראגס מיט אלעם און ער האט זיך גענומען מיט עקס רעידעט מאוויס אין א האטעל אלס א ראש ישיבה האט מען אים געגעבן צוויי חדשים, כ'מיין איינער זאל האבן טראסט אין דעם סיסטעם? דער סיסטעם איז א טאטעל פלאפ און א טאטעל פעיליער, דער סיסטעם זעט אויס אזוי ווי אמעריקע האט נישט געקענט איראק אויפשטעלן, און יעצט האט מען גענומען די אלטע פאליטישאנס, ווען מ'איז אריין אויף איראק און מ'האט זיי געפרעגט העי וואטס העפענינג, איטס א פעילינג סיסטעם, זאגן זיי יא, אבער מ'האט געטוישט, מ'האט געמאכט פון רעפאבליקענס דעמאקרעטס, און. מיסטער אבאמא האט נישט געוויסט וויאזוי צו פירן. הייסט, ווען דו ביסט געוען האסטו יא געוויסט? מען האט דאך יעדן טאג געהארגעט מענטשן, ס'האט דאך געפלאצט אלעס איבעראל. אונז זעמער א לוזער אלל אווער. און אלעס איז וועגן דעם ווייל מען געט נישט די קינדער קיין סעקיוריטי, און אויכעט ווייל מען האט געוועלט פאר די געי לאו. ליידער ליידער איז אמעריקע אין אן אונטערגאנג, און יוראפ אויכעט זענען די זעלבע, אלע זענען די זעלבע נעבעך, זיי האבן געטשעפעט מיטן אייבערשטן און מיטן אייבערשטנס קינדער און דער אייבערשטער האלט זיי ביים באצאלן, סאו דאס איז יעצט פעיז פאר פון די וואר. פעיז פאר איז דער איז נאו טראסט, יעצט אונז ארבעט מען מוראדיג שווער אז די קעיסעס זאלן אלע צוריק אויפגעמאכט ווערן און ס'זאל גיין צום יו עס אטוירני, אונז ארבעט מיר אויף דעם, אסאך זאכן זאג איך ענק מ'ארבעט, דער אייבערשטער העלפט, עז טיים גאוס ביי געווינט מען. האמער געווינען די קעמערעס, דוב הייקינד זיצט יעצט אין ארץ ישראל, און ברוך השם מען לייגט יעדן טאג אריין NYPD קעמערעס, און זיי גייען עס וואטשן, איך האב מיט דוב הייקינד אין גארנישט, ער איז א גנב, ער האט גע'גנב'ט, ער זאל פארן אויף ארץ ישראל, מען קען אים נוצן אין פראנט ערגעץ, למעשה מען לייגט יעצט אריין אין וויליאמסבורג ווייל אונז האמער געפייט, און יעצט טוהמער וואס מען קעמער, עטס האטס נישט קיין השגה. און אונז גיי מיר פייטן די אלע קעיסעס זאל מען צוריק עפענען אזוי ווי טאמפסאן האט געעפענט יעצט קעיסעס פון פאר צען פופצן צוואנציג יאר צוריק אונז וויל מיר אויך צוריק עפענען די אלע קעיסעס פון טשיילד סעקשועל אביוז אונז וויל מיר מאליק'ס קעיס האבן אויפן טיש אונז וויל מיר שניצלער'ס קעיס האבן אפן און אונז וויל מיר האבן די אלע וואס האבן באקומען יעצט א סווידהארט דיעל און אפילו ברוך מרדכי'ס קעיס וויל מען אויכעט צוריק עפענען ווייל לאמיר שוין זאגן אז מען האט אפגעקויפט דעם וויקטים אבער דאס אפצוקויפן א וויקטים דאס איז דאך אויך א קריים און וויאזוי האבן געקענט די. פאוערפול פעמילי, בערל אשכנזי שטיין אויפן סטענד און זאגן ליגנט, און וויאזוי האט זיין ברודער וואס רופט זיך שלמון אשכנזי וויאזוי האט ער געקענט ארויסטראגן וויקטעמס אויף ארץ ישראל, מיינערס און פראבלעמאטישע וויקטעמס, נא נא נא נא נא דעט איז איז און יעצט גייט אין גיט פרייטינג, וואטש און סי וואטס גאנע בי די ענד, רענטא איז אויך געזעסן ער געמיינט ער'ט פייגערן אין תפיסה איז ארויסגעגאנגען ווי א היראו, עניוועי אונז האלט מען יעצט ביי. פעיז נאמבער פאר, האו די גאווערמענט קען סטארט בילדינג אפ דעיר רעפיוטעישאן, ביקאוז ווען נישט וועט קיינער נישט קומען אין די ארטאדאקס סירקלס פאראויס, און אונז זעמיר דען אין געפענגעניש פאר די חזירים. איף דעי קען וואלק עוועי, א מענטש נעמט בחורים תלמידים אריין אין א האטעל און ווייזט זיי עקס רעיטעד מאוויס און טוט כל דבר אסור, און ס'איז דא א קאמפלעינט אז ער האט אין מאנטיסעלא האט ער געגעבן דראגס א יאר פריער, און דאס אלעס קען מען אפווישען? העי וועיט א מינוט, סא זעמיר אין א דזשאנגל? סאו האמער צוויי טשויסעס, אדער אוועקצומופן, אדער יעדער זאל ווערן א ווידזשילענטיען. און איך טוה עס נישט פראמאוטן ווייל דאס טויג נישט, באט עווענטשעלי דיס איז וואטס גאנא העפען. יעצט דער גוי האט שוין לאנג פארלוירן דעם טראסט אין דעם סיסטעם. יעצט איז דא אין דעיטאנע ביעטש איז געווען א טאטע פון א יונגל וואס ער איז געוואויר געווארן אז מען האט אביוזד זיין זון, אן עלף יעריגן זון, מען אביוזט אים שוין א לאנגע צייט. בקיצור איז ער געגאנגען און ער האט גענומען ער האט אזאלעכע מכות געגעבן פאר דעם חברה'מאן וואס האט מאלעסטעד זיין זון אז ס'איז אנבעליוועבל, ער הייסט רעימאנד פראלענדער, ער זעהט אויס שרעקליך, אז איר'ט ארויפגיין אויף מיין בלאג ברענג איך א פיקטשער פון אים וואס איז געברענגט אין ניוז דזשורנאל, ער זעהט אויס שרעקליך און ער געווען פול מיט בלוט ווען מ'האט אים געטראפן און ער געווען אנקאנשעס. סאו עווענטשעלי, אנפארטשענעטלי, דאס גייט געשען ביי אונז אויכעט, קיינער גייט נישט צוקוקן ווי מען מאלעסטעט זיין זון אדער זיין טאכטער און מ'וועט מאכן א שווייג, פארוואס?
ווייל יענער האט אביסל געלט, ס'איז אויך נישט זייער געלט, שלום שניצער איז א שנארער ער גייט נאך געלט, פון ווי ער האט געהאט דאס געלט ווייס איך נישט, ער גייט נאך געלט, יעדער העלפט צו, דאס איז א קאמיוניטי מיט משוגעים, שטאטס מ'זאל צוהעלפן ס'זאל זיין א קלין קאמיוניטי, העלפט יעדער צו. אז ס'זאל זיין פארקערט. יעצט דאס איז געווען צוגעלייגט אביסל, יעצט קום איך צו צו די דרשה. אונז ווייסן מיר אלע אז ס'איז געווען א מעשה מיט איינעם וואס ער הייסט אלימלך מייזעלס, ער האט אונטער זיך פיר סקולס. ס'איז ממש אן איבערקערעניש וואס ס'גייט פאר, ס'איז אנבעליוועבל. דא רעדט מען פון א פרינציפעל. וואס ער האט פיר סקולס אונטער זיך, און ס'איז נישט סתם סקולס, מען רעדט דא פון סקולס וואס טאטעס שרייבן ס'קאסט פון פינף און צוואנציג ביז פערציג טויזענט דאלער א מיידל א יאר זאל זאל זיין אין ארץ ישראל, מיין ס'קאסט די עדיוקעישן און ס'קאסט נאך די שאר ירקות דאס דארט זיין מיט אלעם, און אונז ווייס מען אונז האמיר דאך א כלל אין די גמרא אז א אומן איז נישט מרע ליה לאומנותיה ער וועט קיינמאל נישט קאליע מאכן זיין אומנות, וועגן דעם מעג א דאקטאר באקוקן א פרוי, אויף פרייוועט פלעצער צו כדומה, אוודאי נישט מיט א איסור ייחוד, אבער על כל פנים, כאטשיג דער מאן זיצט נאר אינדרויסן, ווייל מען האלט אז אן אומן וועט נישט מרע זיין לאומנותיה. למעשה, די חזירים זענען אזאלעכע חזירים, זענען שוין אזוי זקן ורגיל, אז זיי האבן שוין נישט קיין מורא פאר דעם אויך נישט. און דאס קומט אסאך פון דעם ווייל מען האט ביי אונז אלעס באהאלטן, הי נעווער וואלד האוו טאוט אין היז וויילדעסט דריעם אז ס'וואלט אנגעקומען צו אזא מצב. דאס זעלבע ווי נחמיה. נחמיה וועבערמאן. ער חלומט נאך היינט נישט אז ס'איז אנגעקומען צו א מצב וואס א מיידל האט זיך אויפגעשטעלט און געזאגט יא ער האט מיך געפאטשקעט, ער קען עס נאכנישט אויספיגערן האו איט העפענד, באט יעדע זאך נעמט אן ענדע, עניוועי. כ'האב ענק שוין געזאגט, ער האט פיר סעמינארס, איינס הייסט סעמינאר פנינים, איינס הייסט בינת בית יעקב, איינס הייסט חדוות בית יעקב, און איינס הייסט כתר חיה, אלעס איז אין ירושלים. יעצט. די בלאגס שרייבן אויף אים זייער מיאוס, מיין מיידלעך שרייבן אריין וואס ער האט אלס געטוהן, כ'האב שוין פאריגע וואך מסביר געווען אז ער האט מסביר געווען פאר די מיידלעך אז ער מעג האבן אפאר ווייבער, ממילא מעג ער טשעפענען אלע מיידלעך, און ער האט זיי פארפירט ביטערליך, יעצט למעשה איז אזוי, ער איז דאך א רב און יעדער וויל דאך אים בעקן, איר פארשטייט דאך אליינס, הע הע הע. מען גאנגען עס איבערגעבן צום בעיזן פון שאפראן, דער שאפראן איז געווארן אזא לינקער, איך וואלט נישט געגלייבט אז דער מענטש איז אזא לינקער, מען האט ארויס געשריבן בריוון פאר אלע טאטעס אז ס'איז געווען א שטיקל טשעינדזש אין די הנהלה, און איינע פון די פירער האבן רעזיגנירט אכט וואכן צוריק, פיר וואכן צוריק איז נאך ארויס געגאנגען בריוון פון אים וועגן עניינים פון די סעמינאר, סא ס'איז דאך אלעס ליגנטס און שקר און בלאף, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. יעצט רוב טאטעס פאלגן די אמעריקאנער בעיזן זענען זייער תמימות'דיגע מאדערן פיפל די רבנים האבן געזאגט מען זאל נישט שיקן קינדער מען האט אלע קינדער געזאגט צום נעקסטן זמן פארט עטס נישט צוריק וואו מען וועט גיין מען וועט זעהן אסאך טאטעס זאגן זענען נאר געגאנגען וועגן דעם ווייל די קינדער האבן געזאגט וועגן שידוכים מיט בעסער האבן אז ס'איז א גרעדזשועט פון א סעמינאר אין איזריעל בקיצור ס'קאסט אפ א הון רב ס'קאסט אפ פון טווענטי פייוו טו פארטי טאוזענט דאלערס סאו בקיצור די באדעם ליין איז זיי וועלן גיין זוכן א דזשאב אדער קען זיין מ'עט דא עפענען א סעמינאר אבער די רשעות פון די רבנים איז דאך אזוי נישט גלויבליך דו ווייסט ער האט געפאטשקעט האט מזנה געווען מיט אידישע טעכטער שטאטס מען זאל עם ארויס ווארפן בשן ועין איז נעמט מען זאגט מען אז ס'האט איבערגענומען אן אנדערע הנהלה ס'איז די זעלבע סטעף אלעס און ער וועט זיין דער עומד על גבו דאס געלט וועט ער מאכן און ס'וועט ווייטער אנהאלטן דער זנות. כ'וויל פרעגן דעם עולם, איז דאס נישט אנבעליוועבל? ווען דיין טאכטער וואלט געווען דארטן א סטודענט וואלסטו געווען רואיג? מיין וואט איז גאואינג אן אין די אידישע סירקלס? זעמיר אונז אלע סטופיד געווארן מיט איינמאל? און נאכדעם שטייט ער נישט אין די תורה אז מען טאר נישט ווען ס'זאל זיין צוויי שיטות אין דעם האלט איך ווי יענע שיטה. אין תורה שטייט אז מען טאר נישט טאטשן א מיידל זי איז א נידה דאורייתא נישט קיין חילוק בין פנויה. ל נשואה, אזוי שטייט ארויס אין שולחן ערוך, סאו וואו זעמער אונז? וואט ריעלי העפענד? איז אונזער שכל געבליבן אין ווארלד וואר טו ביי די מלחמה דארט? ס'איז אנבעליוועבל. יעצט איך וויל ארויפלייגן אויף מיין בלאג זייער א שיינע ארטיקל פון איינעם ער האט א בלאג ס'הייסט תורה מיוזינגס, MUSINGS. דער מענטש דער מחבר פון דעם גאנצן סייט הייסט נחום בנימין קלאפטער KLAFTER און ער איז א מעדיקל דאקטאר און ער איז א סייקייטריסט און ער איז אויכעט א דירעקטאר פון סייקאו טערעפי טרעינד עט יוניווערסיטי אוו סינסענעטי. יעצט, ער האט א מורא'דיגן שיינעם ארטיקל וואס ער האט געשריבן אנדערטהאלבן יאר צוריק, ס'איז געשריבן נאוועמבער די טווענטי עיט אין טווענטי טוועלף. עה, איך האף עס ארויפצולייגן ביי מיר אויפן בלאג, אבער ביז טאמער כ'וועל נישט אנקומען, איך בין דאך זייער א פארנומענער מענטש, קען יעדער ארויפגיין ס'הייסט תורה, מאסינגס. דארט האט ער אן אריכות'דיגן הדברים וויאזוי א סייקייטריסט קומט צו און ער טאטשט דעם פעישענט'ס מיינד, נישט חלילה מיט די האנט, יו נאו, דו מוזט קענען רילעיטן אויפן זעלבן וועיוו, אזוי ווי ווען מען גיבט ארויס די טשענעלס אויפן טעלעוויזשן צו אויפן רעידיאו, דעיס גייט אויף עי די עי, דעיס גייט אויף טען טען, און יו העוו טו בי עיבל טו, דו מוזט האבן דעם זעלבן ריסיווער, סאו דער סייקייטריסט איז געלערנט וויאזוי ער קען טאטשן די פילינגס, פונעם פעישענט, אבער נישט חלילה אז זיי זאלן אים טאטשן מיט די הענט אדער וועלן מיט אים אויסגיין. און דעם טרעינינג האט נאר א סייקייטריסט, אוודאי ס'איז דא סייקייטריסט וואס זיי ווערן נכשל, ס'איז אויך געווען, א סייקייטריסט האט געוואוינט מיט א צוועלף יעריגן פעישענט און מ'האט אים איינגעזעצט, קיינער איז נישט געמאכט ווי מ'זאגט וויאזוי האט הרב אהרן געזאגט, מענדל איז נישט געמאכט פון ראבער, ער לעבט, און אין ארץ ישראל זאגט מען אני לא צנון, איך בין נישט קיין רעזין, קיין אויסגעקוועטשטע טרויב. באט עניוועי, וויאזוי ס'זאל נישט זיין, האבן זיי א סיסטעם וויאזוי מ'לערנט זיי אז זיי זאלן נישט צוקומען מער קלאוסער וויפיל מ'מעג צוקומען. למעשה טענה'ט ער אז די אלע מלמדים מיט די אלע די פירער פון מוסדות, צו ס'איז מחנכים, צו ס'איז מנהלים, צו ס'איז משמרת הצניעות, איינמאל זיי ווערן אינוואלווד אין דעם אלעם טינופות, פאלן זיי נאר דארטן דורך. און איך ווייס, איך האב שוין געליינט זיין ארטיקלען, איך האב געליינט אנדערע ביכער, איך גיי פאר סקולינג אויכעט, איך ווייס איין זאך, איינער קאלט מיך אויף, איך וויל נישט וויסן וויאזוי ס'איז געשען און וואו ס'איז געשען און ווען ס'איז געשען און וויאזוי ער האט געטון און וואס ער האט געטון, איך זאג יעדן איינעם, ס'איז דא ניין וואן וואן, דו ווילסט קען איך מיט דיר מיטגיין צו די סעקס קריים יוניט, באט אדער דען דעט איי דאנט וואנט טו געט אינוואלווד. רבי הערשעלע ספינקער איז נישט געווען קיין סייקייטריסט, אבער ער איז געווען זייער א גראדער מענטש. ער האט געזאגט אמאל פאר א מנהל וואס האט געדארפט ווערן א מנהל אין א ישיבה קטנה, זאגט ער, אז וועסטו הערן בחורים האבן געהאט צווישן זיך צוטון, זאלסטו קיינמאל נישט אויספרעגן ווער, וואס, וויאזוי, זאלסט גראד נעמען, זאלסט עס מגנה זיין, זאלסט ארייננעמען ביידע בחורים און זאלסט צו ביידע מוסר זאגן, זה שלא בפני זה, אבער דו זאלסט נישט אריינגיין וויאזוי ער האט געשטופט, ווי ער האט געשטופט, צו געווען כמכחול בשפופרת צו נישט. פרעגט אים דער מנהל פארוואס נישט, זאגט ער אים אזוי, ווייל דו, רבי הערשעלע ספינקער האט אים געוויזן מיטן פינגער, ווייל דו דארפסט אויך זיין אן ערליכער איד, ווען דו וועסט אנהייבן מיט דעם טינופת און וועסט אריינגיין דערין, גייסטו אראפפאלן פון דיין מדריגה, און דאס איז זייער א טיף ווארט, און די אלע סייקיאטריסט זאגן דאס זעלבע, ס'ווינדערט מיר נאר וויאזוי רבי הערשעלע האט אזוי שיין צוגעטראפן וואס די גרעסטע פראפעסארן זאגן. ס'ווינדערט מיך נישט, איך זאג עס סארקעסטיקלי, רבי הערשעלע איז געווען א איד א צדיק און ער האט געהאט סייעתא דשמיא, איז למעשה איז ברענגט ער דא אז חס ושלום מען זאל נישט לאזן מענטשן אז זיי זאלן חלילה ארויסהעלפן פאר וויקטימס אפילו מנהלים, ביקאוז עווענטשעלי גייען זיי ביטער דורכפאלן, און יעדער איז טאקע דורכגעפאלן. אלע אמאליגע מלמדים זענען דורכגעפאלן, די ראבייס פון אלע שילן כמעט, ווען ס'איז געווען סעקשועל אביוז זענען זיי געווען א פארטנער, זיי האבן געוואלט ווערן א פארטנער, זיי האבן געזען מיט א פרוי מען קען מיט איר ארומשפילן, האבן זיי זיך גראד אנגערופן און זיי האבן איר געטרייט צו געבן העלפ, און איינער האט איינגערעדט אז מ'וועט האבן קינדער וועט מען זיין משיח, די אלע זאכן וואס אונז זעמיר שוין דורכגעגאנגען, אבער ס'איז א מורא'דיגע זאך, מען דארף זייער וואטשן פאר די זאכן. און וועגן דעם וויל איך אז די אלע וואס זיי טוען אין חינוך זאלן דאס דורך ליינען, ביקאוז איך האב עס אויך געלערנט אין סקול, באט וואנס יו ריעד טרו דיס און דאס נאך ליינען ס'איז דא אויף דעם הונדערט און אַכט און צוואַנציק ריספאנס און ס'איז דא פון פארשידענע מענטשן, וועסטו אנהייבן צו פארשטיין ווי שעדליך דאס איז, שטעל דיר פאר, לאמיר זאגן א הייפאטעטיקל עקזעמפל, וואלסט דיך אריינגעזעצט צו דרייוון א טרעין? דו ווייסט דאך נישט וויאזוי מ'צינדט עס אן. סאו דו האסט געוואטשט דעם קאנדאקטער, ער האט אריינגעלייגט א שליסל, ער האט געשלעפט א אן אייזן און ס'פארט. און דארפסט זיך קענען אפשטעלן אויך. דו מוזט פארשטיין, דו זאלסט נישט ארויסגיין פון דיין עקספערטיז. און דאס איז דער חורבן פון אונזער שטאט. יעדער רב, א דרעטליגער, אן אנעדזשוקעיטעד משוגענער, ער האט זיך געעפנט א שול אדער געירשנט זיין טאטנ'ס שול, האט ער זיך אנגעהויבן צו מישן אין וואס דו ווילסט, אין דין תורות, בין איש לאשתו, און נאכדעם האט ער זיך אנגעהויבן צו מישן אין סעקשול אביוז, יעדער האט גענומען א שטעלונג, האסט קיינמאל נישט געהערט א רב זאל זאגן, אה, אין סעקשול אביוז, איך קען נישט נעמען קיין שטעלונג. אונז געפינמער ביי יעקב אבינו, און יעקב אבינו ס'האט אים דער מלאך געקומען מלחמה האלטן מיט אים, ויגע בכף ירכו, און האב איך א ריר געטאן דארטן ביי די גיד הנשה, וועגן דעם טאר מען אונז נישט עסן קיין גיד הנשה, כ'האב ענק שוין נאכגעזאגט שטייט אין ארי הקדוש אז די שס"ה גידים זענען קעגן די שס"ה לא תעשה'ס, ס'איז אויך קעגן די שס"ה יום וואס איז דא אינעם יאהר שין סמך הא טרי האנדרעד ענד סיקסטי פייוו דעיס איז דא אין די זון, די יאהר פון די זון. לבנה האט טרי האנדרעד ענד פיפטי פאר. על כל פנים קומט אויס אז דא איז דא דרײַ ריזעמבלענס, דער טאג פונעם יאהר, די לאו פון די תורה, און די דריטע ריזעמבלענס איז א חלק פונעם גוף, איז זאגט די ארי הקדוש אז דער גיד הנשה איז קעגן דעם טאג פונעם יאר וואס דאס איז תשעה באב, און דאס איז די לאו פון על כן לא יאכל ישראל את גיד הנשה, סאו למעשה איז אזוי, ס'שטייט דארטן אז ס'איז געקומען ביינאכט א מלאך. און ער האָט אים, ויאבק, ער האָט זיך אַרומגעריסן מיט אים. יעקב אבינו איז געבליבן אַלײן, האָט ער זיך אַרומגעריסן. יעצט, די גמרא אין מסכת חולין טרײט אױסצורעכענען, װער ס'איז געװען דער מלאך, װיאַזױ ער האָט אױסגעזען בגשמיות. װער ס'איז געװען, װײסט מען, עס איז געװען דער שר של עשיו. אָבער װער איז דער, װיאַזױ איז ער געקומען צו צו יעקב אבינו, װאָס ער איז צוגעקומען אים געגעבן אַ פּאַנטש און אַ זעץ? נײן, זאָגט די גמרא. חד אומר, ער האט זיך באוויזן אזוי ווי א גוי. ס'איז געקומען א גוי, און א גוי מעג דאך פיין טון א איד, ס'איז הלכה בידוע. דער צווייטער מאן דאמר זאגט ניין, ס'איז געקומען א תלמיד חכם, א איד א תלמיד חכם האט זיך גענומען ארומרייסן און לערנען מיט יעקב אבינו א מורא'דיגע גמרא ווען א גוי א תלמיד חכם, און וואס האט דער תלמיד חכם געוואלט דארט? מ'קען אפשר זאגן אזוי, דער אמת איז די מלחמה, אזוי ווי דער רמבן זאגט, איז געווען לדורות, אונז לערן מיר זיך פון דעם אז ווי העט מען כאפן יעקב'ן אויפן שוואכסטן פלאץ וואס ס'העט בלייבן א בכיה לדורות, ביי די גיד הנשה, ביי דעם ירך, ביים דיכט, וואס איז דא ביים דיכט? ביים דיכט איז דא די ערווה, און ביי דעם קען מען כאפן יעקב'ן, טאמער קען מען אים פוגם זיין די ערווה, זעמיר אונז אויס כלל ישראל, און דאס איז דער תשעה באב אויכעט. וואס מיינט איר דער גאנצער תשעה באב? דער תשעה באב איז אז מען האט געזינדיגט מיט עריות, האט אונז דער אייבישטער ארויס געווארפן פון זיין הויז, ווייל ארץ ישראל האלט נישט קיין בעל עבירות. און דאס איז מוראדיג מוראדיגע זאכן וואס דא גייט פאר. יעצט וואס הייסט ס'איז געקומען א גוי און וואס הייסט ס'איז געקומען א תלמיד חכם? ס'איז געקומען א גוי איז פשוט, ס'איז געווען א דיסטריקט אטוירני, ס'איז געווען א טשארלס היינס, ס'איז דא א טאמסאן, עס זענען אלע גוים און זיי זענען דא אונז אונטערצוברענגען. טשארלס היינס האט נישט דורכגעלאזט קיין סעקשול אביוז קעיס וואס סאטמאר האט געשטופט און די זעלבע אויכעט מיסטער טאמסאן לאזט היינט נישט דורך. דער צווייטער מאן דאמר איז נאך טיפער, ווייסט ווער ס'איז געווען? ס'איז געווען א איד, ס'איז געווען א רב, א תלמיד חכם, די גמרא זאגט תלמיד חכם איז ער געווען, ער איז געווען א רב, ער האט אנגעהויבן צו זאגן מען מעג יא גיין, מען טאר נישט גיין, מען טאר נישט מסר'ן, מען מוז אהער, מען מוז אהין, ער האט אנגעהויבן צו דרייען מיטן פינגער. און א רב האט דאך די קראנקהייט אז ער נעמט געלט, וועגן דעם האט מען דאך אים געגעבן אן עקסטערן מעמרא אין חומש אז ער זאל נישט נעמען קיין שוחד, לא תקח שוחד, ווייל ער זיצט אין א היי פאזישן און ער קען פארלאנגען אונטערן טיש שוחד, זאגט אים די תורה אן דו טארסט נישט נעמען שוחד, איז דער רב איז אין א היי פאזישן, ער איז א תלמיד חכם, ער גייט אונז מסביר זיין, נא, ס'הייסט מסירה, נאר מ'טאר נישט, איינער זאל מיר לעבן מעגן זיצן ביי ערכאות, נאר. אריינצוווארפן איינעם אין תפיסה ווייל ער האט געטאטשט א האלבע שטאט אזוי ווי ברוך מרדכי אדער ברונער, או דארטן הייבט זיך אן מען טאר נישט טאר נישט גיין צו ערכאות. און דאס איז אונזער מלחמה און דאס איז געבליבן ביז צום היינטיגן טאג אונז זיצן מיר איינגעלייגט מיט דעם מלחמה וועגן דעם האט אונז דער אייבערשטער ארויסגעווארפן פון ארץ ישראל און וועגן דעם גייט אזויפיל בלוט אין ארץ ישראל קוקטס אן ארץ ישראל יעדע דריי יאר איז דא א מלחמה און וואס טוען די אידן זיי בלוטיגן אויס די אראבער און זיי זאגן ס'איז פאר סעלף דיפענס זיי האבן נישט קיין ברירה איך האב מיך נישט קריג מיט דעם. אבער איין זאך וועל איך דיר זאגן, כ'בין געווען די וואך אין מאנהעטן, כ'האב געדארפט גיין ערגעץ פאר עפעס אן אפוינטמענט, אויף פארטינט סטריט און פירסט עוועניו, עס איז א שיינע געגנט, סופאוזינגלי, איך מיין ס'איז זייער טייער דארטן איז דא האוזינג וואס א אינשורענס קאמפאני האט אפגעקויפט פאר אפאר ביליאן דאלער, און זיי מאכן דאס פאר די שענסטע געגנט וואס ס'איז דא. ס'איז געווען צוויי גוים האבן נאכגעשריגן די מיעסטע ווערטער וואס ס'איז דא און זיי האבן געשריגן גאו קיל א פיו ערעבס אין פאלעסטיין. עטס מיינטס אז די גוים וועלן זיצן רואיג יעדע פאר יאר וועט מען אויסהארגענען אזא פֿינף זעקס הונדערט גוים און פארוואונדען צוויי טויזנט גוים און מ'טוט זיך אויף אז פון צהלה איז נישט געשטארבן נאר פֿינף זעקס זיבן אַכט די גוים גייען עס נישט לאנג געדילדן. מיינטס נישט און נישט דער אמעריקאנער גוי, ס'איז דא גענוג אראבער, אונז וואוינען מיר ארום און ארום מיט אראבער, איך זאג נאכאמאל, אלע קעמפס זאלן מאכן זיכער אז זיי האבן גארדס מיט געווער, ווייל איך פיל, איך האב א סטרעינדזש פילינג אז דעם זומער גייט נאך געשעהן ביטערע זאכן, זיי זיי זענען נישט שטיל די אראבער, און איך האב ענק געזאגט זיי זענען וואן פוינט פייוו ביליאן צו אונזערע זעקס מיליאן אין ארץ ישראל און נאך פינף מיליאן אין אמעריקע און נאך צוויי דריי מיליאן אין די וועלט, וויר טאלקינג אבאוט. לעס דען פיפטין מיליאן. סאו דארטן ווי אונז קען מען נישט נקמה נעמען אין ארץ ישראל צו מדינת ישראל גייען זיי נקמה נעמען דא. זיי קענען דארט נישט צוריק טוהן וועלן זיי צוריק טוהן דא. דאס איז אלעס וואס ס'איז דא צו וויסן. און ס'איז דא דא צוויי מיני מענטשן. אדער גוים, די גוים ארבעטן נישט מיט מיט אונז. אדער. ס'איז דא, די תלמידי חכמים, די רבנים, די האבן אטאקירט יעקב אבינו, האבן אפילו פאר יעקב אבינו נישט מורא געהאט, יעצט די אראבער שטעלן אריין דארטן יומען שילדס, איך מיין זיי וואוינען דאך דארטן, שטעלן זיי ארום קינדער, און עווענטשעלי ווערט עס א וואר קריים, אז מ'האט געהארגעט קינדער, נאכדעם שרייען זיי וואס זענען די אידן ברוגז מען האט געהארגעט קינדער דארטן אין ווארלד וואר טו. ס'איז דאך די זעלבע טוען דאך היינט די ישראלים. יעצט אז מען קוקט ס'איז דא אין די טמא'נע כלי איז דא פיקטשערס ווי מען לערנט אויס די קינדער זאלן האלטן מאשין געווער, ס'איז ממש ס'איז אנבעליוועבל ווי ס'האלט שוין, און יעדע דריי יאר האמער נאך אזא מלחמה, יעדע דריי יאר קומט אויף א נייע זאך, און איינמאל האבן זיי האבן חלילה אטאם באמבעס, און ס'וועט זיין פינישט מיט די גאנצע מדינת ישראל, וואס וואס זעמער דא דערגאנגען, ס'איז געווען איינע פון די גרויסע צדיקים האבן געזאגט ווען ס'איז געווארן די מדינה האט ער געזאגט א מדינה האבן זיי. נאר קיין שלום וועט קיינמאל נישט זיין. און די טעם פארוואס ס'וועט נישט זיין קיין שלום איז, ס'איז דא איינע פון די גרויסע אראבישע שייכס האט געזאגט היינט א דרשה האט ער געזאגט אזוי אז אונז די אראבער וועל מיר קיינמאל נישט ליב האבן קיין אידן אפילו ווען זיי זאלן אונז געבן גאנץ פאלעסטיין, קען מען זיי נישט ליב האבן און מען טאר זיי נישט ליב האבן, און אפילו זיי זאלטן קיינמאל ווען נישט צוגענומען פון אונז גארנישט, אונז מוזן מיר זען מען זאל אויספארטיליקן יעדן איד וואס ס'איז דא אויף די וועלט חס ושלום ס'זאל נישט בלייבן קיינער, און אפילו ווען אידן וועלן זיך באהאלטן אונטער די שטיינער און אונטער די האלץ, דעמאלטס וועלן די שטיינער און די האלץ ארויסשרייען דא באהאלט זיך א איד זאל מען צוגיין זאל מען אים הרג'נען, און נאכדעם זאגט ער מען דארף הרג'נען די אידן זאגט ער דריי מאל איבער. אז אונז האמיר זעהן זיי זענען די פיגס אוו די ערד, זיי זענען די חזיר הארץ, די פיגס פון די וועלט, יעצט איך וויל ענק זאגן, ער ווייסט אפילו נישט וואס ער זאגט, אבער דער אייבערשטער רעדט צו אונז, א מענטש קען אנרייצן די גאנצע וועלט מיליאנען אראבער מיט אזאלעכע דרשות, איז דאך א שרעק, ווייל דעמאלטס איז דאך דער פשט אז נישט נאר אין ארץ ישראל רייצט ער אן די אראבער, נאר אין די גאנצע וועלט. אויב דאס איז א מלחמה וואס ער רעדט זיך איין אז מען מוז אויסהרג'נען אלע אידן ווייל אזוי האט מחמד זייער נביא געזאגט, זעמער אויף צרות איבעראל, אבער דאס וואס ער לאזט אויס אז זיי זענען די חזירים פון די וועלט, רבותי, ווי וועל דעזערוו איט. נישט ווייל ער ליינט אין אלע צייטונגען וואס דא גייט פאר, איך בין זיכער אז נישט, נאר דאס איז א מעסעדזש פון הימל, רבותי אונז מוז מיר אויפהערן דאס זנות, דאס זנות איז געפערליך. יעצט זעמיר צוריק קומען דא וואס מיר האמיר געזאגט אז סאיז דא צוויי מאן דאמרים ווער סהאט געטאטשט יעקב אבינו און איינער האלט אז סאיז געווען א גוי איינער האלט א תלמיד חכם יעצט סאיז דא א פרשה פון איינעם וואס ער הייסט יצחק שוחט דער יצחק שוחט איז אוועק געלאפן דא פון אמעריקע מיט א לאנגע צייט צוריק ווייל ער האט אנגעהאקט א עפריקען אמעריקען. ער איז געווען פון די שומרים אין קרוינהייטס, איז ער אוועק געלאפן אויף ארץ ישראל, און מען זוכט אים שוין א לאנגע צייט, למעשה האט מען אים צוריק געשיקט דא אויף אמעריקע, ס'איז געפארן די מארשאלס, מען האט אים אויפגעפיקט, און ער איז צוריק געקומען דא אויף אמעריקע, איז ער האט צוויי פראבלעמען, קודם אז ער האט געשלאגן איינעם, און נאכדעם אז ער איז אנטלאפן, יעצט לעבאוויטש איז זייער צובראכן ווייל ער איז א לעבאוויטשער בחור פון קרוינהייטס, איז דאס גייט צוריק ביז יער טו או או נײַן. למעשה אבער, איך האלט אז זיי דארפן זיך נישט זארגן. אונז האמיר דאך אן אחות בבית המלך. וואס הייסט? אונז האמיר דאך אן אחוז? אונז האמיר דאך דארטן דעם נייעם מיסטער טאמפסאן, און פונקט ווי ער האט פריי געלאזט יאסעלע פריד, וועט ער פריי לאזן אים אויכעט. ווייל יאסעלע פריד האט אויכעט געטאטשט אן עפריקען אמעריקען. ער האט אן אדזשענדע וואס ער האט, צו דאס איז געלט, צו דאס איז אנדערע זאכן, איי דאנט קעיר. באט ער איז נישט קיין קארעקטער מענטש, סאו עטס דארפטס ענק נישט זארגן לעבאוויטש. ר' יצחק שוחט וועט וואקן נישט געזארגט, דאנט ווארי. ווייל די מעשה מיט פריד איז אויך נישט געווען וועגן סעקשועל אביוז. ווייל איינער וועט זאגן אפשר לאט ער אלע סעקשועל אביוזערס וואקן. ניין. פריד איז אויך נישט געווען סעקשועל אביוז און ער וואקט. סאו עטס דארפטס ענק נישט זארגן. אונז וועמיר דערלעבן וואס אונז ווילמער דערלעבן. אז ס'זאל זיין. תוהו ובוהו וחושך, נאו פראבלעם. יעצט איז געווען היינט אין צייטונג א סקוואדראן אונז האמיר דאך געוואוט פארן, שאור, ער גייט מיט א קאפל האמיר געוואוט פארן, עניוועי ער האט זיך צוגעשטעלט צו טאמפסאן אז טאמער מען טראגט נאר אביסל דראגס איז נישט געפערליך, ער האלט אויכעט אז מען דארף עס דורכפירן מען דארף נישט איינזעצן די אלע אפריקען אמעריקענס ס'פעלט נישט אויס. ווען מען גייט לינקס איז ווי מער לינקער מ'איז. און דאך לינקס, סאו די אמת איז אז טאמפסאן האט עס אנגעהויבן, און איך האלט אז סקוואדרען דארף זאגן מ'זאל שוין בכלל מעגן דראגס אין ברוקלין, וואס דארפסטו מאכן אביסל, אסאך? מאך שוין אלעס! און דאס האבן מיר אונז געוואוט, כ'האב ענק געזאגט, עשו קען נישט טון קיין שלעכטס פאר יעקב ווען נישט יעקב ברענגט אים אריין. יעצט, איך באקום זייער אסאך טעלעפאן קאלס פון עלטערן פון די סקול וואס זיי האבן דארט די קינדער זענען זייער צומישט, זיי ווייסן נישט וואס צו טון, איך האב זיי געזאגט אז מ'דארף שטופן אז ס'זאל זיין א פאנד כאטש פון צוויי מיליאן דאלער, מען זאל קענען געבן פאר כאטש הונדערט מיידלעך טערעפי, אויסער דעם וואס ער האט געטאטשט מיידלעך, יעדער איז צומישט יעצט, דא האסטו אונז געלערנט השם אלוקים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, און ואלישיב א תימהות עלי תיקרא ועל גל עשר וואס א, פלוצלינג זענען אלע מיידלעך געווען הפקר ביי דיר, סאו עווריבאדי איז אלל מעסד אפ. און ס'קאלן מיך אפ עלטערן און מחנכים, מחנכים זאגן איר ווייסט הרב ראזענבערג דאס איז די תוצאות פון אייער האטליין, מיט פינף יאר צוריק ווען מ'זאגט עס אויף אים וואלט מען געזאגט ס'איז א ליגנט, און נישט נאר דאס די רבנים וואלטן עס פראבירט צו פארשווייגן, אזוי ווי איר פירט א האטליין און איר לאזט נישט מ'זאל פארשווייגן, און מ'מאכט גרויסע צרות פאר די אלע וואס זיי פראבירן צו פארשווייגן. ממילא האט זיך דער עולם געשטעלט אויף אייער זייט, אונז ווילן מיר טאקע האבן א קלין קאמיוניטי, א טאטע צאלט אפאר טויזענט דאלער, דרייסיג טויזענט דאלער אויפן עוורידזש, א מיידל זאל קענען לערנען אין א סעמינאר, זאל גיין דער מנהל פון דער סעמינאר און זיי טאטשן, זיי קאלן מיך אלע אפ, הרב ראזענבערג איטס אלל יור קרעדיט, ווען נישט איר. ס'וואלט עס נישט געשעהן. ווען א מיידל קומט עס זאגן אויף אים צען יאר צוריק, פינעף יאר צוריק אפילו, דעמאלטס וואלט קיינמאל מען וואלט עס נישט געגלייבט, און יעצט פארט עס ברוך השם. די טשיקאגא בית דין, איך בין אמאל געזעסן מיט זיי אמאל ביי א בית דין אויכעט פון א טשיילד מאלעסטינג קעיס, כ'האב אייך שוין אמאל פארציילט. מ'דארף האבן בית דינ'ס פאר דעם, און די בית דין זאל זאגן יא מען מוז אים ארויסווארפן פון די קאמיוניטי. לכל הפחות דאס זאל מען טון, האסט אים נישט געגעבן אין דזשעיל אבער ווארף אים כאטש ארויס, רודף אים נאך. סאו זיי אלע זאגן רב ראזענבערג יו העוו טו קיפ איט אפ יו דואינג ע פענאמענעל דזשאב יו דאונט איווען נאו האו גוד יור גאוינג ברוך השם. האבן זיי ארויסגעווארפן דעם אלימלך מייזעלס. יעצט איז ער געקומען מיט א נייע זאך אזוי ווי ער קריגט דאך מיליאנס אוו דאלערס פראגרעמס פאר די מיידלעך סטאטש אז א מיידל לערנט אין ארץ ישראל האט ער א דיעל אז די אמעריקען גאווערמענט באצאלט די טואישען פאר כאילו ווען זי לערנט דא אין סקול און שרייט ער יעצט אז ער גייט אפהאקען די אלע די טואישענס ער גייט אפהאקען די געלטער. איר פארשטייט? ער וויל נאך ארויסגיין א געווינער. וויש דיר אפ די נאז, וואק אוועק, פארקויף די בנינים, געב עס איבער פאר מנהלים. ניין, ער גייט זיך נאך שלאגן, ער גייט צונעמען דאס געלט. סא דער אמעריקאנער עולם לאכט פון דעם, זיי זוכן נישט קיין געלט, זיי זוכן גערן צו באצאלן זייערע טעכטער'ס טואישן, אבער נישט אויף א פלאץ ווי ס'איז א מקום סכנה, זיי קענען אהיימקומען גערעיפט, פרעגנענט, און ווער ווייסט וואס נאך.

די חברה דארף מען באדאנקען, ווייל ווען די וויקטעם פון וועבערמאן וואלט נישט אדאר ארויסגעקומען, אדער יעגוטקין, אדער דער יאסל קאלקא מיט יהודה קאלקא'ס וויקטעם קומען ווען נישט ארויס, וואלט מען דאך נישט געגלייבט די רבנים טוען עס, זענען זיי גאר די העלד פון די גאנצע פרשה, ליטל דיד דעי נאו וואסער א גרויסע זנאים זענען געווען, זענען זיי נאך די העלד פון די גאנצע ישועה. שטייט וידעו מצרים כי אני ה', זאגט דער בארדיטשובער רב הלוואי זאל מען דאס אויף מיר זאגן אז איך זאל וויסן ווער דער אייבישטער איז, מורא'דיג! פרעה האט געשלאגן די אידן, האט אנגעטון צרות צוויי הונדערט און צען יאר, און האט זיך געבאדן אין אידיש בלוט, און ער איז נאך דער וואס אויף אים זאגט מען וידעו מצרים כי אני השם. דער אייבישטער האט זיינע וועגן וויאזוי ער פירט זיין וועלט. סאו, נחמיה וועבערמאן, שקויעך פאר דיר. די שקויעכעס וואס מען געבט מיר דארף איך דיר געבן. און שקויעך פאר דעם וויקטעם וואס ער איז ארויסגעקומען און האט זיך געשטעלט דארטן ווי דו ביסט. די זאגן דארפסט מאכן אן אפיעל, דארפסט ארויסקומען, דארפסט אריינקומען, נחמיה, איט דאזענט ריעלי מעיק עני ביג דיפרענס ענימאר. דער עולם ווייסט, מען איז געקומען צו די הכרה אז אפילו אהרן טייטלבוים האט געהאט זיין ניס אויף די שויס ווען זי איז געווען א זעכצן יעריג מיידל, כאטשיג ער האט געוויסט אז זי איז א איסור נידה דאורייתא. אונז גלייבן שוין היינט אלעס און אויף יעדן, אונז האבן שוין נישט קיין דאוט אין עניבאדי'ס מיינד אז די רבנים זענען די זעלבע חזירים ווי כלל ישראל, זענען גארנישט גרעסער און גארנישט ווייניגער. און איצט ווייסט מען מענדעלע ראבערס זיינע היסטערי, און איצט ווייסט מען אפילו זיין שוואגער מייזעלס, שמעון זאב מייזעלס היסטערי וואס האט געהאט צו טוהן מיט אשת איש זענען אלע אדורכגעפאלן. יעצט אז מען וויל ווייטער קוקן וואס איז געשעהן דא מיט א פליגער, ס'איז געקומען א פליגער וואס ער איז געפארן פון אמסטערדאם פון מענדעלע שטאט, מענדעלע איז דאך דארט רב, און ס'איז געפארן דארטן ווי ס'האט געדארפט פארן, אויפן וועג איז געקומען א ראקעט האט עס אראפ געשאסן, ס'האט געדויערט דריי סעקונדן ס'איז נישט דא קיין זכר. רבותי א ראקעט איז יורה כחץ, דאס איז א פייל, דער בית המקדש איז חרוב געווארן ווייל אשו משום חציו, ס'איז א פייל, שמירת הברית איז ותשב באיתן קשתו, יוסף הצדיק האט מיט כח זיך אפגעהיטן אז ער זאל נישט זינדיגן מיט זיין קשת, האט אונז דער אייבישטער געוויזן זע ס'פארט ארויס א פייל, ס'האט אפגעהארגעט דרײַ הונדערט מענטשן, נישט דא קיין זכר פון זיי, מ'ווייזט אויפן טעלעוויזשן פאספארטס. פון קינדער וואס איז נישט געזיגלט געווארן נאך אפילו און ס'האט געדארפט געזיגלט ווערן, מען האט צוגענומען די יוגנט פון די קינדער, ס'איז געפארן הונדערט און אַכט מענטשן וואס זענען גרויסע מומחים אין עידס, זיי האבן געדארפט האבן א וועלטס קאנפרענס, זאגט זיי דער אייבערשטער וועיט א מינוט, איך וויל דאך נישט ס'זאל זיין עידס, נישט ווייל דו גייסט טרעפן א רפואה, איך וויל נישט ס'זאל זיין עידס, מען זאל נישט זינדיגן, וועסט מיט מיר טשעפענען, מ'וועט זען ווער ס'וועט געווינען, און די גאנצע וועלט באדויערט די אלע מענטשן. און בפרט נאך די קינדער וואס זענען דארט געווען. איך וויל פרעגן דעם עולם א שאלה. וואס איז דאס אנדערש ווי א מענטש נעמט זיין קשת, זיין פייל און בויגן, און ער זיצט אין א מקווה און ער שטופט אריין אין א קינד און ער האט אים אפגעהארגעט פאר לייף? איך זעה נישט קיין שום חילוק. האט דער אייבישטער געזאגט איך וועל דיר ווייזן ווי שעדליך דאס איז דער חץ, ווי שעדליך עס איז דער קשת, און ס'דארף זיין ותשב באיתן קשתו. און נישט זאלסט עס אריינשטופן אין א קינד, און דאס איז וואס דער אייבערשטער וויל אונז ווייזן. ס'טוט דיר וויי? יא, אונז טוט אויך וויי. אונז טוט וויי פאר יעדן קינד וואס מ'האט אפגעהארגעט אין א מקווה, און פאר יעדן קינד וואס מ'האט אפגעהארגעט אין די גאס, און פאר יעדן קינד וואס מ'האט אפגעהארגעט אין א שול. און איך וויל ענק זאגן, יעצט ווייס איך אלע מיינע באבע מעשות, די אלע לגיונות, נחום ראזענבערג'ס לגיונות מיט שטותים. ס'האט מיך אפגעקאלט א איד, ער זאגט ער דאוונט אין זשמיגראד, איך קען אים גראדע, איך האלט נישט אז ער האט מיר געוואלט זאגן א ליגנט, נאר איך נעם א דיסקלעימער, ווייל טאמער יא, זאל ער מיר נישט קענען גארנישט טון, ער זאגט דער אינגערמאן הייסט געפן, ער האט ארומגעפאטשקעט דארטן מיט א קינד, און ס'איז דא איינער שייע פרענקל וואס ער איז דארטן דער גבאי דער ראש הקהל א איד אן עושר א שיינער איד, און ער האט עס געזען איז ער געגאנגען ער האט יענעם געזאגט גיי ארויס, האט ער נישט געוואלט, אזוי ווי ער האט נישט געוואלט האט זיך אנגעהויבן ער האט זיך אויסגעטון דעם רעקל און ער האט אים אנגעהויבן צו געבן מכות, גיי ארויס פון דא. דער איז אן איידעם ביי שייע שטיינבערג הער איך דער איז שייע פרענקל עניוועי ס'איז נישט קיין חילוק דער סוף איז געווען יענער איז געקומען מיט א מעסער און דער סוף איז געווען מ'האט אים איינגעזעצט יעצט זיצט ער דער געפן זיצט איך ווייס נאר נישט פארוואס ער זיצט צו ער זיצט ווייל ער האט גענומען א מעסער צו ער זיצט ווייל ער האט מאלעסטעט א קינד. האט מיך אויך אפגעקאלט דער איד וואס האט עס מיר איבערגעגעבן איר זאלט וויסן איר ווייסט נישט ווי גוט איר פארט. מען זעט נישט יעדן טאג די פראגרעס, אבער אז דא דא אזא פראגרעס אין א שול, אין א פרעמדע שול, און מען האט ארויסגעווארפן דעם אינגערמאן, ער זאל נישט קענ. צו דער איז א בחור דער געפן, כ'ווייס נישט, ער זאל נישט קענען ווייטער מאלעסטן קינדער, עגעין דיס איז יור קרעדיט, ווען דו האסט נישט קיין האטליין, קודם וואלט מען נישט געוואוסט וואס ס'גייט פאר, און נאכדעם וואלט מען עס נישט געגלייבט, און נאכדעם וואלט מען נישט גענומען עקשן, ס'איז נישט יעדער קעיס וואס ס'לאזט זיך אויס. מיט אן ארעסט פון אפאר יאר, נאר דארט האסטו געוואונען און טאמער נישט האסטו נישט געוואונען. יעדע קעיס די אווערנעס וואס דו האסט געמאכט איז א הונדערט פערסענט יור קרעדיט, קיינער קען דאס נישט צונעמען. יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך, איך האב גערעדט מיט איינעם און עס איז גע אנגעהויבן צו גיין דעם געוועזענעם יאר, דאס הייסט דעם געוועזענעם ווינטער האבן זיי אנגעהויבן צו גיין אין א סקול אין בארא פארק, איך וויל נישט זאגן דעם נאמען פון די סקול ווייל. אזוי ווי איך האב עס נישט מברר געווען נאר פון די מיידל, און עס קען זיין אז זי האט איר אינטערעסן פארוואס זי טוט עס, און עס קען זיין אז נישט, און איך וויל נישט אונטערברענגען די גאנצע סקול ווייל איך ווייס נישט צו עס איז אמת צו נישט, נאר געווענטליך ווען איך זאג א סטעיטמענט הייבן אן צו קאלן די מיידלעך און די מאמעס פון די מיידלעך און די טאטעס, יא ס'איז אמת ס'איז אמת, מיין טאכטער האט מיר אויך פארציילט. איז דא איינע פון די חשוב'סטע סקולס אין בארא פארק, און זיי האבן זעהר א חשוב'ן רב וואס סופאוזינגלי איז א וואוילער מענטש. דאס מיידל איז אריינגעקומען נאכן זומער פאר א יאר, זי האט געלערנט דארט א האלב יאר, א דרייפערטל יאר, זי פארציילט יעצט אז ס'איז צוגעקומען צו איר מיידלעך פון זעכצן יאר, זי איז זעכצן יאר אלט, און זיי האבן געזאגט זאלסט וויסן אויב דו זוכסט א בויפרענד קען מען דיר צושטעלן, ווייל זי איז שוין א ניוקאמער, וויל דאך יעדער מקרב זיין. און די מיידל ווייסט דאך נישט פון קיין איסור נידות, זאגט זי, נו וואס וועט זיין אז מ'וועט ווערן שוואנגער? הע, זאגן זיי, וואס הייסט וואס וועט זיין, דו זעסט די פיל, אונז האמער אלע די פיל, פרעגט זי, דאס קען מען קויפן אווער די קאונטער? זאגן זיי, ניין, אונז האמער עס, אונז האמער סופליי און וויפיל אונז ברויך מיר. יעצט דאס איז וואס איך טריי מסביר זיין פארן עולם, דער עולם איז געווען ביזי, נחום ראזענבערג מאכט קאליע די יוגנט, און די יוגנט ווייסט נישט און זי ווייסט נישט, די רבנים האבן דאס געוואלט ענק איינרעדן, ווייל זיי האבן געוואלט האבן א טעם פארוואס צוצושפארן נחום ראזענבערג. די מיידלעך ווייסן אלעס אין די וועלט היינט, זעכצן יעריגע מיידלעך פון איינע פון די חסידישסטע מוסדות אין בארא פארק. זיי האבן אלע בויפרענדס, עוורי וואן אוו דעם, און זיי האבן געוואלט געבן א בויפרענד פאר די מיידל אויכעט. אונז האמיר גענוג סופליי דא, און אונז קען מיר דיר מיטגעבן די פיל, דא האסטו די פיל, דאס אז מ'נעמט ווערט מען נישט שוואנגער. און זיי האבן מיר געזאגט נאך מער, אויב דו פארגעסט עס צו נעמען, אדער אויב דו נעמסט עס נישט גענוג שנעל, אין אדער ווארדס, דו האסט געטון וואס דו האסט נישט געטארט און ס'איז נאכנישט געווען אין דיין סיסטעם וויפיל ס'דארף זיין, האסטו נישט קיין פראבלעם. זיי האבן מיר געזאגט, זעסט די פיל, דאס הייסט די מארנינג עפטער, אזוי הייסט די פיל, און דעם אנדערן אינדערפרי, דאס אפילו ווען דו האסט פארגעסן צו נעמען, נעמסטו דאס, דאס הרג'ט אפ דאס קינד אפילו ס'האט אנגעהויבן זיך צו מאכן א קינד. זעכצן יעריגע מיידלעך אין די נאדעל, און אויף מיין האטליין האבן זיי עס נישט געהערט ווייל כ'האב קיינמאל נישט גערעדט ביז יעצט פון דעם. כ'האב נישט גערעדט פון די מארנינג עפטער פילס, און כ'האב נישט גערעדט אז ס'איז דא א פיל וואס ס'מאכט אז מ'זאל קענען גיין מיטן בויפרענד מ'זאל נישט שוואנגער ווערן. סאו דאס איז די די צודרייטקייט פון די רבנים איז אזוי משוגע אזוי ווי דער וואס האט אטאקירט יעקב וויני א תלמיד חכם איז געווען די תלמידי חכמים זענען אזוי משוגע זיי לעבען אזא זיי לעבן נישט אין קיין קורצקעפיקייט זיי ווייסן גאנץ גוט אלעס. זיי טרייען דיר ארויפצוצווינגען אז דו זאלסט לעבן מיט א קורצקעפיגקייט און זיי מאכן זיך אזוי טעמיש מיט דעם גרויסן ברייטן ביבער הוט בייגן זיי זיך אראפ דא דעם קאפ א כאילו אזוי איז עס. איטס אנבעליוועבל. און ברוך השם ס'האט גענומען אן ענדע ווייל די אלע וואס די מיידלעך האבן געלערנט אין דעם סעמינאר, מ'האט זיי אויך געזאגט דעת תורה, די לשון הרע, לשון הרע. האבן זיי אלע געזאגט העי וועיט א מינוט, דא רעדט זיך פון די סעיפטי פון אונזערע קינדער? זעסט יעצט ווערן זיי אלע תלמידי חכמים, דער וואס האט אטאקירט יעקב וויני חד אמר תלמיד חכם הוא היה, ער איז אדער געווען א דיסטריקט אטוירני א גוי אדער א תלמיד חכם, ער האט שוין אנגעהויבן גראד לשון הרע לשון הרע. און דאס איז א גרויסער אומגליק, און דער עולם פאלט שוין נישט היינט פאר די רבנישע שייגעץ שטיק, ס'איז שוין אבאוט טיים די רבנים זאלן עס טשענדזשען ווייל מ'לאכט שוין פון זיי יעצט. וויל איך זאגן נאך א זאך, עטס זעטס אז ס'טוט זיך דא טונעלן, וואס איז דאס טונעלן? עס איז נישט קיין טונעל וואס מען צאלט געלט דורך צו פארן, די אראבער האבן איינגעבויעט טונעלן פון א האלבן מייל אוועק, מען גייט אריין אין א לאך, ס'איז שוין מיט צעמענט פארבויעט, דארט איז געווען מעדעצינען אז מען זאל קענען יענעם מאכן, מען זאל אים קענען פארדאופן, מען זאל נישט וויסן וואס טוט זיך מיט זיך, און זיי זענען דאך פול מיט זנות אויכעט, וואלטן זיי געטון וואס מען טאר נישט, ס'איז נישט קיין חילוק למעשה, מ'וואלט נאכדעם געהארגעט. זיי קומען ארויס דורך די טונעלן. ווער ס'געדענקט, מיט פינף יאר צוריק האב איך געפירט א מערכה אויפן אינטערנעט וועגן די קלף. ס'איז דא דער גרעסטער איבערנעמער פון קלף אין ארץ ישראל, האט נישט געהאט קיין הכשר, די סוף האט ער געמוזט נעמען א הכשר פון בעלז. ס'מיינט נישט אז ס'איז כשר, ס'מיינט נאר אז נאך א מענטש מאכט א פאר טאלער. איז האט יעדער געשריגן דערנאך בין איך אזוי צעדרייט. וואס איז? ווי קענען די אראבער אריינשווערצן? ס'איז דא אזא פעסטע גרעניץ. נאכדעם איז געווען אזוי, מ'האט געטראפן א גאנצע קאנטעינער מיט די עדה'ס הכשר אויף פלייש. טאקע דער דוד שווימער האט עס געטראפן און ער האט געוואוסט אז ס'קען נישט זיין קיין פרישע רויט פלייש ווייל מ'האט עס נישט גע'שחט'ן א חודש. איצט האט ער געוויזן מ'ברענגט עס פון אן אראביש דארף און ווי דא דער הכשר, לעיבלס האט ער גענוג. עניוועי. ס'איז געווען די ערשטע חכמה וואס ר' שלמה רב טוב יחותו זונטאג מאנטאג האט געוויזן. מ'האט געפרעגט וועגן די שחיטה, האט ער געפרעגט די שוחטים און קיינער האט נישט קיין לעיבל? זאגט מען ניין, האט ער געגאנגען צום שופלאד ער געוויזן יעדער האט. און אז דו האסט געוואוסט אז יעדער האט האסטו געדארפט עפעס טון נאר ער האט נישט געקענט גארנישט טון. ר' שלמה'ס חברה זענען צו קלוג פאר אים. על כל פנים, למעשה האט מען פארקויפט טרייפע פלייש, נו וויאזוי קען עס אריינקומען פון דעם אראבישן דארף, מיינען זיי ס'קומט פון ארץ ישראל, ניין ס'קומט פון עזה, דארטן זענען זיי זייער הונגעריג, זיי האבן נישט קיין פרנסה, און זיי טוען דאס, און אזוי האט מען אריינגעברענגט פארמעט, אזוי האט מען אריינגעברענגט פלייש, אזוי האט מען אריינגעברענגט שמיטה פירות, אזוי האט מען אלעס אריינגעברענגט. פרעג איך יעצט א קשיא, אויב מ'וועט איינעמען יעצט די עזה, און מ'וועט פארשטאפן די אלע טונעלן, איז פון וואו וועט זיין בהמה פלייש אויף פאר ארץ ישראל, איז א מוראדיגע פראבלעם, גייט נישט זיין קיין בהמה פלייש, ס'גייט נישט זיין קיין פארמעט מער. סאו איך בעט יעדן זאל זיך שנעל אנזאמלען אסאך בהמה פלייש ס'זאל זיין כאטש אויף א יאר צוויי דריי צו עסן ביז די אראבער וועלן צוריקגראבן נאכאמאל טונעלן ווייל זיי גייען נישט מארגן אויפהערן. דאס איז געווען אן אינדעסטרי פון ביליאנס אוו דאלערס, דער עולם מיינט די אראבער פינאנצירן זיי, די אראבער האבן זיך פיינט איינער דעם אנדערן ארגער ווי זיי האבן פיינט די אידן, ווען זיי שלאגן זיך צווישן זיך איז זייער בלוטיג, איך האב געליינט אז אין סיריע האט מען שוין אויסגעשאסן צוויי הונדערט און פופציג טויזנט ציווילע, יא אבער זיי זענען זיך עס עפעס א זאך שעכטן, דאס איז דאך געווען די גאנצע זייער רעלידזשען איז אויף דעם געבויעט, ועל חרבך תחיה האט נאך די תורה זיי געגעבן די קללה.

אז ס'לאזט זיך נישט זאגן פרעג איך וואס איז געווען, זאגט ער איך בין געפארן אויף ארץ ישראל אויף א שמחה פון א משפחה, איך בין שוין א טאטע איך גיי שוין באלד חתונה מאכן קינדער, אין שוויץ בין איך געווען און איינער האט זיך אריין געשטופט אין מיר און ער איז שוין ווייטער געלאפן כ'האב עס נישט געקענט אפילו זען ווייל ס'איז טונקל און ס'איז ס'איז דא וועפער ס'איז פארהויכט. זאגט ער איר ביסט אזוי גערעכט אז מ'טאר דארט נישט גיין. זאג איך אים אז איך בין גערעכט און דו האסט מיך געהערט אלע יארן וואס ביסטו געגאנגען? זאגט ער איך האב נישט געגלייבט ס'איז אזוי מסוכן, איך האב געהאלטן אז איינער וועט וועלן מיט מיר טשעפענען, מיך רירן, אנכאפן, אנפאטשקען און נאכדעם זאגן עה אנטשולדיגט, אבער ס'זאל זיין אזוי מסוכן? נישט וועלנדיג געט ער אויך א שטופ אריין מיט מיר, רחמנא לצלן. עניוועי, איך בין גערעכט, נאר וויי דעם גערעכטן, א קיינער טוט גארנישט, זאג איך, יעצט האט ער שוין א היתר, ר' מאיר בראנדסדארפער האט עס אזוי איבערגעלאזט, ער זאל רוען אין לעכטיגן גן עדן, אדער ווי מ'וועט אים אריינלאזן, עס איז געווען א רשעות וואס די וועלט האט עס נישט געהערט אז מ'זאל דאס צולאזן, און עס האט אויך דער רב האלבערשטאם האט עס צוגעלאזט, געבט ארויס יעצט ספרים וואס ער א גאון איז געווען וואס ער א צדיק חדושי תורה, ער האט זיך נישט געקענט באפארען מיטן שוויץ, מיט איין דאווידאוויטשן האט ער זיך נישט געקענט באפארען, נישט רב האלבערשטאם. און נישט דער ר' מאיר בראנדסדארפער. אומאן איז אויך דארט געזעסן, ער לעבט נאך אבער ער קען גארנישט טון, ער האט דעמאלטס נישט געקענט גארנישט טון. יעצט איך וויל נאכאמאל איבער'חזר'ן, אזוי ווי אין צאמער דא צוויי מענטשן וואס זיי שלאגן זיך, חד אמר א גוי אין צאמער דא דעם דיסטריקט אטוירני וואס סאטמאר האט אים אפגעקויפט מיט געלט צו וואטעווער די סטארי מעי בי, און אין אנדערע פלעצער אין יוראפ איז אויך די זעלבע, די אידן האבן א גענוג א אינפלוענס אויף דערווייל ביז מען שלאגט זיך אויף דעם אויך. און חד אמר איינער זאגט א תלמיד חכם די רבנים זיי זענען די וואס זיי שטערן די אידישקייט בעט איך דעם עולם די אנלי וועי אונז גיימער געווינען און אונז גיימער גיין פאראויס איז אז ס'עט זיין אן אווערנעס אויב ס'עט נישט זיין קיין אווערנעס עט נישט טויגן יעדער איד זאל אנהייבן צו לערנען זיין יונגל מיט זיין מיידל וואס דא גייט פאר מ'זאל לערנען וואס דאס הייסט סעקשועל אביוז מ'זאל לערנען וואס דאס הייסט דיינע פרייוועט פארטס אין די באדי.

און עקסידענטס קאוד העפן. און דעטס די אנלי וועי אונז גיימער געווינען. צו ס'עט זיין א טשארלס היינס, צו ס'עט זיין א טאמסאן, צו ס'עט זיין אנדערע רשעי הדור וואס זאלן אונז וועלן אונטערברענגען. אונז זעמער מחויב צו לערנען פאר די קינדער. און נאכדעם דארף מען לערנען. ס'קומט יעצט שבת נחמו, ס'קומט יעצט די קאנטרי. יעצט זיצט נאך דער עולם אביסל איינגעלייגט ווייל ס'איז דא אביסל. די שווערע טעג בין המצרים, אבער נאכדעם גייט מען זיך צולאזן, ס'איז דא האטעלס, ס'איז דא מאטעלס, ס'איז דא היטש הייקס, ס'איז דא בויפרענדס, ס'איז דא גערלפרענדס, ס'איז דא אשת איש'ס אין צאל, ס'איז דא יעצט אין לאנדאן איז דא א קעיס ווי איינער האט מיט דריי ווייבער געהאט צו טון, האט זיי אריינגעקלאפט אין די טיר, האט זיך אריינגעפושט, ער האט זיי גערעיפט אלע דריי ווייבער, און זיי זענען אלע געגאנגען צו פאדווא. און פאדווא האט געזאגט מאך א שווייג זאג גארנישט מען האט ארויסגעגעבן א צעטל מען זאל נישט עפענען די טיר פאר קיינעם מען האט אפילו נישט ארויסגעשריבן דעם יונגערמאנס נאמען ווייל אונז דעקט מיר צו פאר וואטעווער ריזען איט איז דעקט מיר אונז צו יעדן חזיר. יעצט דער סוף גייט זיין עס האט מיר דערציילט איינער דער הרב קלירערס האט אן אייניקל איז א ברסלב'ער איז ער האט מיר פארציילט אז זיי זענען געווען די רבנים אין טבריה, און למעשה ס'איז געווען שווערע צייטן דעמאלטס, קיין פרנסה איז נישט געווען, ביים ביעטש איז געווען זייער שלעכט, דאס גייט צוריק נאך מיט פאר די מדינה מיט צען יאר, איז געגאנגען דער רב קליערס און ער האט געוויינט, ער האט צוזאמגענומען די גאנצע משפחה, געזאגט מ'האמיר געוואוינט אין אזא הייליגע שטאט ווי טבריה, דא איז די רמב"ם, דער של"ה הקדוש מיט רבי יוחנן בן זכאי מיט די פינף תלמידים, למעשה אונז מוז מיר אוועק גיין, מיט גרויסע בכיות האבן זיי זיך געזעגנט און זענען געפארן וואוינען אויף ירושלים. דאס זעלבע אויך דער סוף גייט זיין עטס וועט נישט קענען וואוינען אין די גרויסע שטעט עניוועי, דא איז דא קודם כל רציחות כסדר, און מען האט שוין מתיר געווען דראגס אביסל, פאט מעג מען שוין האבן, יעצט וועט עטס קענען אנהייבן הושיעה את עמך, פאט וברך את נחלתך, פאט ורעם ונשאם עד העולם. פאט און נעמטס אפאר פאט דילערס אויכעט מיט שטופן פאר די בחורים ווייל די בחורים האבן דאך וויפיל געלט מען וויל און נאכדעם וועט עטס זעהן ווי עטס עט אנקומען עטס אנקומען אין ערגעץ נישט מען עט מוזן עניוועי ארויס מופן פון די גרויסע שטעט אין די קליינע שטעטעלעך אריין אזוי ווי אינדערהיים די גרויסע שטעט האבן נישט מצליח געווען אין אויפציען אידישע דורות און ווער ס'ווייסט אז אין די גרויסע שטאט בודאפעסט האבן געוואוינט אכציג טויזענט אידן וואס א דריי פערטל פון זיי האבן נישט געהאלטן קיין תורה ומצוות. אין די קליינע שטעט איז געווען ישיבות מיט תלמוד תורה'ס און ס'האט זיך געבויעט אביסל אידישקייט. ס'עט נישט קענען דא מצליח זיין. סאו אפאר מענטשן האבן געמאכט אפאר טאלער, אפאר פאליטישאנס, מ'האט זיי געקויפט און מ'האט זיי געזאגט אז זיי זאלן אזוי פסק'ענען אזוי, און עט די ענד אוו די דעי עט עטס נישט אנקומען אין ערגעץ. האט עטס אומגעברענגט כלל ישראל, עטס האט אומגעברענגט ברוקלין, א אידישע שטאט. יעצט די פאליס האבן געשלאגן א מענטש און זיי האבן אים געהארגעט, ער הייסט מיסטער גארנער. סאו מיסטער שארפטן שטעלט זיך אויף און ער וויל וויסן. פארוואס האבן אים די פאליס געהארגעט? פארוואס מאכט יעדער א שווייג ווען א פאליס הארגעט ביי אונז איינעם? גארנישט, מען לאכט זיך אויס, ס'איז נישט דא מער קיין יוניטי, די שיינקייט וואס האט אמאל געהייסן כלל ישראל כאיש אחד בלב אחד, דאס איז שוין היינט ליידער נישט דא, יעדער איז פאר זיך, יעדער וויל גנב'ען און גזל'ען, און טאמער ס'שטייט אים גוט איז גוט און ווען נישט ווערט ער א מסור, יעדער טוט היינט וואס מען וויל. ס'איז אנבעליוועבל, ס'דא אין ארץ ישראל איז יעצט חופש, די ישיבה בחורים לערנען נישט, דער חייל זיצט און זיך מוסר נפש פאר דיר, און די צייטונגען שרייבן אז מ'זעהט ביי אלע ביעטשעס שטייען די בחורים און זיי שווימען, ס'איז אנבעליוועבל, סאו ווי לאנג מיינט עטס דאס גייט אנהאלטן? און נאכדעם וועט יעדער שרייבן מ'רודפ'ט אונז, אונז דארף מיר זיצן ביי די גמרא, דו זיצט עניוועי נישט ביי די גמרא. אין בני ברק איז געפאלן עטליכע באמבעס, שרייען זיי דער חזון איש האט צוגעזאגט ס'וועט נישט פאלן קיין באמבעס אין בני ברק, ס'איז אמת דער חזון איש האט צוגעזאגט אבער כ'וויל ענק עפעס זאגן, ס'איז נישט דער זעלבער בני ברק. אז עטס עט נאכקוקן ס'איז דא א ספר פאר הדור פונעם הייליגן חזון איש, חזון איש האט זיך געשלאגן אז מען זאל נישט נעמען קיין מיידלעך אינעם מיליטער, ס'איז דא א בריוו וואס ער האט געשריבן דעמאלטס פאר בן גוריון פארן ראש ממשלה, בן גוריון איז אים געקומען וויזיטן. יעצט איז דא א בריוו פון י ט כסלו תשי ג ווי דער חזון איש שרייבט פארן ראש ממשלה און ער בעט זיך ביי אים ער זאל נישט נעמען קיין קינדער אין מיליטער, קיין אידישע קינדער. למעשה כ ג כסלו תשי ג, דאס איז אפאר טעג שפעטער, שרייבט אים צוריק בן גוריון אז ער קען נישט מוותר זיין דערויף ווייל ס'וועט זיין צופיל פראבלעמען און פאליטישע דיפערענץ. למעשה דער חזון איש האט זיך נישט געלאזט. און דער בן גוריון איז געקומען וויזיטן דעם חזון איש און ער האט אים געבעטן אז ער זאל אים נאכגעבן דאס, און נישט נאר מען האט אים דאס נאכגעגעבן, ער האט געבעטן אפילו שירות לאומי זאל נישט זיין, און נישט נאר מען האט אים דאס נאכגעגעבן, ער האט אויך געבעטן אז דער געזעץ זאל בלייבן א געזעץ לדורות, און ממילא אז ס'איז א געזעץ לדורות קען מען גארנישט טון צו דעם. דארט איז געווען אויך ר' איסר זלמן מעלצער, ר' מאיר קארעליץ, און ר' צבי פסח פראנק. און ר' מנחם פרוש. ע כ פנים, מען האט געטוהן וואס מען האט געקענט, שפעטער איז מען געגאנגען מען האט ארויס געגעבן א פסק דין, ס'איז געווען אונטערגעשריבן ר' פנחס עפשטיין, ר' ראובן בענגיס, ר' דוד הלוי יונגרייז, ר' ירוחם פישל בערנשטיין, און ר' ישראל יצחק רייזמאן, אז דאס איז א גזירת השמד און מען טאר נישט נאכגעבן, און ס'איז אויך געווען אונטערגעשריבן ר' יוסף צבי דושינסקי. אז ס'איז ביהרג ואל יעבור, ס'איז אסור ע פ תורתינו הקדושה והיא אביזרייהו של אחד משלושה עבירות הידועות שהדין הוא יהרג ואל יעבור ואין שום מקום לשום פשרות און משא ומתן בעבירה חמורה זו. בקיצור, און ס'שטייט אין מיטל על כל אב להדריך את הבנות הפנויות והנשואות שלהם להיות מוכנות לסבול יסורים, יעדער טאטע זאל מדריך זיין די קינדער ווייל די קינדער גייען. ליידן גרויסע יסורים, בבית הסוהר, מיט גיין אין תפיסה זאל מען זיי צוגעוויינען כחנה ושבעה בניה, מען מוז זיך מוסר נפש זיין, וכארבע מאות ילדים וילדות ישראל שהשליכו עצמם לים, די פיר הונדערט קינדער וואס האבן זיך אריינגעווארפן אין ים, און אויף דעם זאגט דער פסוק אשיב ממצולות ים כי עליך הורגנו כל היום, דאס איז מסכת גיטין דף נז, על כל פנים. אזוי האט מען אינטערגעשריבן אז ס'איז ביהרג ואל יעבור. יעצט די רבנות די רבנות הראשית לישראל האט אויך אינטערגעשריבן די זעלבע. זיי האבן אינטערגעשריבן אז וועגן דעם הייליגקייט פון כלל ישראל זאל מען וויסן אז מען טאר נישט גיין צו זיך שטעלן צו גיוס בנות און צו שירות לאומי און זיי בעטן אז די מדינה זאל עס מבטל זיין. און דער סוף איז געווען בן גוריון האט זיך געטראפן מיטן חזון איש און האט אים געפרעגט און וואס וועט זיין ס'וועט נישט זיין גענוג מיליטער זאגט ער דאס לאז פארן אייבערשטן. און דער סוף איז געווען אז ער האט עס מבטל געווען. היינט האמער אונז נייע צדיקים, האמער אונז דעם שטיינמאן, זעהט אז די בחורים דרייען זיך אין גאס, אנשטאט ער זאל זיי מאכן א קאלידזש אזוי ווי לענדערמאן האט געטוהן דא מיט דעם טוראו קאלידזש, אדער אנשטאט ער זאל נעמען די בחורים און זאל זיי לערנען א פאך, אדער אנשטאט ער זאל זיי אריין טרייען אז מען זאל נעמען גוטע מחנכים מען זאל אריין ברענגען אין יעדן איינעם אהבת השם און יראת השם ער זאל פילן א געפיל אין דעם לערנען, האט מען אים ארויס געווארפן, דרייט ער זיך אין די גאס. שרייט שטיינמאן ער אטאקירט מיידלעך אין בני ברק במילא האב איך נישט קיין שום אנדערע וועג אים צו זאגן הער אויס גיי אין מיליטער דארט וועסטו קענען מאכן משכב זכר און עסט קענען וואוינען מיט נקבות און דאס איז דער דאס איז דער פתרון פאר כלל ישראל אינטערעסאנטער פתרון ווען אונז ווייסן ווען דעם פתרון מיט טויזענט יאר צוריק צו מיט פינף הונדערט יאר צוריק צו אפילו מיט פופציג יאר צוריק וואס האט מען זיך געדארפט פלאגן נעמען סייקייטריסט סייקאלעדזשיסט יעדער טאטע האט זיך מוסר נפש געווען האט געדינגען מלמדים זאלן לערנען מיט די קינדער פרייוועט, העי! שיק אים אין מיליטער, זאג אים גיי דיר נאך אלעס, ביז ס'וועט דיר ארויס גיין די אלע תאוות פון פון קאפ ארויס, עסט שוין נישט ברויכן גארנישט, און דעטס איט! ווילט עטס יעצט אז דעם חזון איש'ס ברכה וואס ער האט געזאגט אויף בני ברק ס'עט נישט פאלן קיין מיסלס זאל. חל זיין היינט. ניין, שטיינמאן האט עס אונטערגעברענגט. שטיינמאן האט נאך אפאר אזאלכע חברה ווי ער. דער מענטש איז צו אלט, ער האט שוין נישט ארויס חינוך, ער איז א ירא שמים, אבער ער האט נישט ארויס חינוך, ער האט ארויס דער בחור וואס ער קומט צו אים קען ער אים זאגן שיינע תורות, באט חינוך איז א מסכתא בפני עצמה וואס מען מוז דאס האבן ארויס, און ער האט עס נישט מער, ער איז צו אלט. איך געדענק איך בין געגאנגען דא אמאל, ס'איז געווען אן אלטער רב האט גע'פסק'נט שאלות, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען, אריינגעגאנגען אים פרעגן א שאלה אויף א מראה, זאגט ער אה ווער ברויך דאס נאך היינט האבן? יא ער איז שוין געווען ניינציג איך בין געווען צוואנציג דאס איז עס נעמט מען די אלטע רבנים און די אלטע סופאוזינגלי צדיקים מיט משפיעים און מען וויל זיי זאלן היינט פאנקשענירן אזוי ווי זיי האבן פאנקשענירט מיט יארן צוריק איטס נעווער גאנא העפן. און איך בעט די אלע בחורים באהאלטס ענק גייטס נישט שווימען ווייל די סוף גייט זיין אז די פריי ווערן אנגערייצט אונז זעמער זיך מוסר נפש און מיר בלוטיגן אויס און ביי ענק איז גארנישט. און לאידך גיסא איז אויך אזוי בני ברק, מיר האבן דערציילט וויזשניצער חברים, זיי האבן טעכטער, זיי ווילן גיין צו שירות לאומי זיי ווילן, קודם ווילן זיי זיין סאפיסטיקעיטעד, זיי ווילן נישט מען זאל אראפקוקן אויף זיי, און נאך ווילן זיי האבן גוטע דזשאבס, זיי האבן חתונה ווילן זיי האבן גוטע דזשאבס, די טאטעס האבן נישט אויפגעהאדעוועט די קינדער וואס דאס איז שירות לאומי, וואס דאס איז א נדה, וואס דאס איז קירוב, וואס דאס איז א ביאות אסירות, נישט אויסגעלערנט גארנישט די קינדער, איך בין א איד. ס'קומט שבת זינג איך שבת קודש קודש קודש קודש דעטס אלל. מער פון דעם ווייסן זיי גארנישט. און מען לערנט יא, נאר מען לערנט נישט וואס מען דארף לערנען, און וועגן דעם וויל איך יעצט זאגן, רבותי, מען מוז אנהייבן צו לערנען מיט די מיידלעך פון די יונגע יארן, פון די זיבן אכט יאר, וואס דאס הייסט איסורי ביאה, מען דארף לערנען וואס דער זכר רודפ'ט נאך די נקבה, און מען דארף לערנען די נקבה אז זי זאל נישט רודף זיין נאכ'ן זכר. וועסט האבן סעקס נאך די חתונה, וויפול ד'עסט וועלן, ס'וועט דיר שוין נמאס ווערן. ווען מיר אינגעלייט וואס זענען היינט פערציג פינף און פערציג באקלאגן זיך די ווייבער זיי האלטן שוין ביי גארנישט, ער דארף זיי מוטשען זאל אים עפעס געבן. אינגעלייט קאלן מיך אפ, דו זעסט אונז לויף מיר ארום, אונז זעמיר געווען אין פארמינגדעיל לאנג איילענד? פרעג די ווייבער ווען זיי האבן דאס לעצטע מאל געוואלט וואוינען. סאו ד'עסט האבן גענוג סעקס, וועסט נאך האבן אזוינפיל אז ס'וועט דיר נאך נמאס ווערן. באט דאונט דו איט ביפאר יו געט מעריד, דו איט אזוי ווי מ'מעג, אזוי ווי א אידישע טאכטער דארף. סאו וויל מען נעמען דעם בני ברק וואס מען שיקט מיידלעך אין מיליטער און אין שירות לאומי, און מען וויל זאגן דער חזון איש זאל, זיין זכות זאל אויף אונז מגין זיין. ער איז גאנץ נישט מיט דעם זעלבן ליניע ווי דו ביסט. און איך האלט מען דארף מאכן אין קוריקולום אין סקול געהעריג לערנען וועגן צניעות. סעקשועל אביוז יא, מען דארף אבער אויך לערנען ווי הארב דאס איז. איך זעה נישט פארוואס נישט, און איך האלט אז נאר אזוי וועט מען געווינען. טאמער נישט, וועט די דורות גיין אונטער. מיר דערציילן מיינע חברים וויזשניצע אינגעלייט אז זייערע אייניקלעך זוכן צו גיין אין מיליטער, זיי ווילן האבן בגרות, דעי וואנע בי אפ טו פאר, נישט מ'זאל זאגן אה ביסט א דתי אה ביסט נישט געווען אין צבא, ס'איז א גאנצע כבוד צו גיין אין צבא. און ווען מ'לערנט נישט די טעכטער וואס דאס הייסט אידישקייט זעט מען אזוי אויס. כ'וויל בכלליות פרעגן, מ'טאר נישט לערנען מיט קיין קינדער און מיט קיין בחורים וואס הייסט ניבול פה מיט קיין מיידלעך אויך נישט, סא האב איך געוואלט פרעגן א זאך, נו ווען דארף מען זיי יא לערנען? נאך די חתונה ביסטו דאך שוין נישט באלעבאס איר צו לערנען, סאו ווען איז דיין חוב אויף צו לערנען ולמדתם אותם את בניכם? הייסט אלעס יא, מצה א כזית מצה יא און מרור יא, נאר סעקס נישט? איך זאג ענק נאכאמאל רבותי נעמט זיך צוזאמען עלטערן, די ישיבה וויל עס יא לערנען צו נישט, צו די תלמוד תורה וויל יא צו נישט, עטס זאלטס לערנען אלע קינדער ולמדתם אותם את בניכם, ס'איז קרושעל צייטן וואס אונז לעבן דערין, און אונז לעבן אין קרושעל שטעט, און איף יו נאט גאנא דו איט, עסטו האבן א דורכפאל. יעצט האט מען שוין געטראפן ווער ס'האט געכאפט דאס יונגל, דעם גוי'אישן יונגל, און האט אים געהארגעט, ער הייסט יוסף חיים בן דוד. ער האט א סטאר אין ירושלים, שטעל דיר פאר. ער פארקויפט ברילן, איז א סעילסמאן מיט א קליינעם סטאר אין גאולה. עניוועי. ער וואוינט אין א סעטלמענט וואס הייסט אדם. ס'איז לעבן ירושלים. ער האט גענומען נאך צוויי קינדער מיט זיך, מיינערס, אין זיין קאר, און זיי געגאנגען האנטן צו כאפן קינדער. למעשה אין שועפאט, דאס איז דארטן לעבן ירושלים, האבן זיי געזען ווי דער אבו קידער זיצט אויף זיין טאטנס סטופ אין עלעקטראניק סטאר און ער האט געווארט אויף זיין טאטן. זענען געגאנגען די דריי קינדער און מען האט געכאפט דעם יונגל און ער איז אונטער זעכצן יאר און מען האט אים אריינגעטראגן אין ירושלים אין א פארעסט ווי עס איז א ווילדערניש. בקיצור. איינמאל אז זיי האבן געהאט דאס יונגל דארט האבן זיי גענומען א רענטש האבן אים געהאקט אין קאפ און ביידע קינדער האבן דאס געזעהן נאכדעם האבן זיי אים אנגעגאסן מיט געזאלין זיי האבן אים פארברענט לעבעדיגערהייט יעצט די קאסטומערס פון דעם סטאר פון די בען דעיוויד סטאר זאגן זיי איז אזא פיינער מענטש זיי האבן נישט געגלייבט ער איז אזוי משוגע און דאס איז וואס איך טענה צו ענק מענטשן זענען משוגע מען לאזט זיי גיין אין די גאס שניצלער מוז זיין א משוגענער דאס צו טון גיסן בליטש עה ער קען גיסן געזאלין און מיך אנצינדן אויכעט. אבער ווען מען האט גענומען א גוטן לויער לאזט מען אים גיין אין די גאס. ס'דארף נישט קיין מורא האבן יצחק שוחט עט וואק אין די גאס א יאר צוויי ארום, עט וואק אין גאס דער רוצח פון ראטענבערג וואס דער סקווערער רבי האט אים געהייסן דעם שפיצער ער זאל אים אנצינדן, באלד קומט שוין דאסקאלאוויטש ארויס, אונז האמיר משוגעים אונז וויל מיר זיי זאלן דווקא זיין אין די סטריט. למעשה ווייזט זיך אויס אז ער האט ocd. דאס הייסט אבסעסיוו קאמפאלסיוו דיסארדער. אנדערטהאלבן יאר צוריק האט ער דערציילט פאר זיין סייקייטריסט אז ער האט א בעיבי טאכטער, א מיידעלע, און ער האט איר געטרייט צו הענגען, ער האט זי געוואלט סטרענגלען און דערווערגן און הענגען. דער סייקייטריסט האט דאס גראד רעפארטעט צו די פאליס און מען האט אים ארעסטעד. מען האט אים אריינגעשטעלט אין א ריהעביליטעישאן פראגרעם און מען האט אים קיינמאל נישט געטשארדזשט. זיין אטוירני האט געפליעד אז ער פליעד טעמפארערי אינסעניטי און יעצט איז ער אויס אינסעניטי. און אזוי האמיר אונז הונדערטע מענטשן וואס זיי דרייען זיך ביי אונז אין די גאס, און מען מאכט זיכער אז זיי דרייען זיך ווייטער. יעצט, די אלע מענטשן וואס זענען מיטגעפארן מיט אים און ער אליינס האבן אלע מודה געווען פאר די פאליס. זיי האבן אויכעט מודה געווען אז זיי האבן גענומען א זיבן יערידיג אראביש יונגל אין מזרח ירושלים. ווייניגער ווי פיר און צוואנציג שעה פארדעם וואס זיי האבן דעם געקידנעפט און זיי האבן אים צוגעבינדן, למעשה האבן זיי זיך דערשראקן זענען זיי אנטלאפן און זיי האבן אים איבערגעלאזט און זיי האבן אים נישט געהארגעט, יעצט די פאליס האבן געוויסט פון דעם און זיי האבן עס מיסהענדלט, זעהט אויס אז זיי האבן אויכעט פאליטישע קאנעקשאנס. יעצט איז ארויסגעקומען זייער א וויכטיגע זאך וועגן דעם מיילעך מייזעלס אז ער שרייט היינט אז ער ווייסט נישט וואס מען וויל פון אים, דאס איז אלעס געווען אנדער קאנסענט, די מיידלעך האבן געוואלט האבן סעקס מיט אים. כ'האב ענק געזאגט די זעלבע וואס ברוך מרדכי האט געשריבן, סרולי רובינשטיין איז אריינגעקומען און ער האט געוואלט האבן סעקס מיט אים, ער האט איבערגעלאזט די ישיבה אין קאשוי קומען זוכן צו כאפן סעקס מיט אים, ס'איז אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. יעצט למעשה וואס מען דארף פארשטיין איז, דער מייזעלס איז דאך א איד א שומר תורה ומצוות, וואס הייסט דאס מיידל האט געוואלט מיט דיר האבן סעקס, זי ווייסט נישט וואס דאס הייסט א איסור נידה און דו ווייסט יא. און זי ווייסט נישט אוואו דאס געשעהט אז טאמער ס'איז דא אן עקסידענט און זי ווערט פרעגנענט און מ'עט מוזן מאכן אן אבארשען און דו ווייסט יא. און נאך א זאך, דו ביסט דאך געווען א פאוערפול מען, דו ביסט געווען דער שטערקסטער מעניפיולעיטער פון די סקול, ווייסטו דאך אז יעדער האט פאר דיר מורא, דאס הייסט נישט קיין קאנסענט, סאו די אלע זאכן. קומען יעצט ארויס, ברוך השם, זיי זאגן אז איך זאל נעמען קרעדיט פאר דעם, טאמער יא בין איך צופרידן. יעצט, מען דארף זיך אויכעט אפלערנען פון דעם, אויסער וואס מען דארף לערנען די קינדער סעקשועל אביוז מיט די אלע זאכן, דארף מען מאכן אן אפיס אין יעדע סקול ווי ס'זאל זיין ווי צו געבן א קאמפלעינט, און אין די זעלבע צייט זאל מען געבן דעם זעלבן קאמפלעינט צו די פאליס. ס'מוז זיין אויף ביידע פראנטן געקאווערט. ווייל טאמער די סקול העט גארנישט טון, זאל מען איינזעצן די אלע וואס זיי טוען גארנישט אויכעט, ממילא העט עס מאכן אז מ'העט מורא האבן צו באהאלטן. איז למעשה קודם האט ער געסטראשעט אז ער העט אפשטעלן די פאנדס, מ'האט זיך אויסגעלאכט, יעצט שרייט ער שוין ס'איז גאר קאנסענט, יעצט וואס וויל ער מיט דעם קאנסענט, אז מ'זאל אים צוריקנעמען צו זיין פרינציפל, און וועלכער נארמאלער טאטע העט שיקן צו אזא. פרינציפל וואס ער טוט טערערייזן די קינדער אז זאלן אנדער קאנסענט וועלן וואוינען מיט און נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך קען זיין האט ער צוגעזאגט גוטע מארקס אז ער איז געווען אזוי פאוערפול האט ער זיי געקויפט מיט עפעס סתם גייט זיך נישט א מיידל לייגן מיט א פרעמדן פרינציפל אין בעט סאו מסתם האט ער זיי צוגעזאגט מארקס צו סקאלערשיפ צו אנדערע זאכן דער מענטש דארף ארויסגיין דער מענטש דארף גיין אין דזשעיל. איי דאנט אנדערסטענד וויי מען לייגט אים נישט אין דזשעיל, אלרייט ס'איז עלטערע מיידלעך געטאן אנדער קאנסענט, אבער אפילו מיט קאנסענט ווייל ער איז א ריטשועל פיגור, ער איז א ראביי, א פירער, קען מען אים נאך אויפפיקן. יעצט נאך א זאך, דער סטאלין רבי איז געגאנגען מנחם אבל זיין די דריי נעבעך וואס זענען אומגעקומען, נישט נאר ער אסאך אנדערע זענען אויך געגאנגען. יעצט איז דער סטאלין רבי געגאנגען אויף עזה אין פראנט און ער געבט חיזוק פאר די סאלדאטן, כ'וויל ענק זאגן ס'איז באמת א שיינע זאך פון אים, איך בין מורא'דיג מפליא וואס פאר א פיינע זאך ער ברענגט ארויף דעם אידישן פנים, ווייל די אלע אנדערע רעבעס זענען דאך אין די שווייץ, אלע זענען אין די שווייץ און אין די בערגען און לונדון, ס'איז א שאנדע אויף די רבנים, עניוועי ער טוט א גוטע זאך, כ'האב הנאה. יעצט ביי אונז אז איינער טוט א גוטע זאך וויל דער צווייטער אים צוכאפן. איינער בויעט א תלמוד תורה, וויל דער צווייטער בויען אן אנדערע, שטערקער פון אים, בעסער, יעדער וויל באגראבן יענעם. מיינע קאזינס האבן געמאכט חסד של אמת, קיינער האט נישט געקוקט אויף די טויטע, ס'איז געווען א גרויל און א שאנדע וואס איז פארגעגאנגען, ווייל יעדע קהילה האט דאך געקוקט נאר פאר זייערע שיינע אידן. עניוועי, געגאנגען מיינע קאזינס די ראזענבערגס האבן געמאכט חסד של אמת, זייער שיין פון זיך. איז געקומען דארטן דער אנדערער, און ער האט געמאכט מתעסקים. מייער, יאנקי מייער, און ער שלאגט זיך ארום מיט זיי. בהמות, ס'איז דאך דא גענוג פאר יעדן. און חוץ פון דעם, מיינע קאזינס טוען עס לשם מצוה, דו מאכסט דאך א שיין לעבן אויף דעם. סאו דו ביסט נישט זייער קאמפעטישן, זיי זענען נישט דיין קאמפעטישן. וואס דאס מאכט אט דער איז, אז דארט וואו ס'איז דא אן ערנסטע זאך, איז נישט דא ווער ס'זאל טוען דערין. יעצט ס'איז דא אן אלטער בית החיים א אידישער, ס'הייסט אויק ביעטש, OAK Beach, דאס איז אין לאנג איילענד. יעצט דארטן. איז זייער שיין צו גיין אין וואסער זיך שווימען, ס'איז דארטן דער אטלענטיק אושען, ס'איז א מחיה. יעצט אויף איין פלאץ איז געווען א אידישער בית החיים, האט מען גענומען די אלע מצבות און מ'האט זיי געשטעלט ממש ביים פראנט פונעם ביעטש, מ'זאל קענען זיצן נישט אויף די נאסע גראז, און דארטן דרייען זיך נעבעך ארום מצבות. די בית החיים איז נישט ארום גענומען, ס'איז נישט אפגעהיטן, און קיינעם אינטערעסירט עס נישט. יעצט ס'איז דא אויף די מצבה קען מען ליינען קומט ארויס זי הייסט הענע שנור זי איז אוועק נאוועמבער טוירטי ניינטין טווענטי פאר. בקיצור אז דו'סט ארויפגיין אויפן אינטערנעט איז דאך דא היינט אלע נעמען קומט ארויס ווער די הענע שנור איז געווען. יעצט די הענע שנור איז געבוירן אין ניינטין האנדרעד און זי איז געשטארבן אין ניינטין טווענטי פאר. שטייט דא וועגן די גאנצע משפחה אז ס'איז געווען נאך א מיידל וואס איז געשטארבן, זי האט קיינמאל נישט געהאט חתונה געהאט נאך, און זי איז געשטארבן אין די בראנקס קאונטי אין ניו יארק טווענטי פאר יערס אלד. עס איז זייער זייער א ביליגע זאך צו נעמען א מיידל וואס איז נעבעך געשטארבן יונגערהייט ביי טווענטי פאר, הו נאוס וויי, און זי האט נישט געלעבט צו לאנג, און זי האט א מצבה, און עלטערן האבן געוויסט אז זיי האבן כאטש א מצבה פאר איר, קען זיין די עלטערן לעבן שוין נישט, קען זיין משפחה לעבט נאך, און קען זיין קיינער לעבט שוין נישט, אבער א מענטש וויל האבן א זכר אויף די וועלט אז ער האט דא געלעבט, און דאס איז דער ענין פון די מצבה. נעמט מען דעם בית החיים, מען האט עס אינגאנצן משך די יארן צוצענומען, און מען האט אלע שטיינער געשטעלט אויפן פראנט וואו די וואסער קלאפט אריין, כדי ס'זאל נישט ווערן נאס די גראז און מען זאל קענען זיצן דארט. ס'איז ממש א שאנדע, ס'איז קברים פון תר"פ, פון נאך פריער אפילו. און אויף דעם איז נישט דא קיינער ווער ס'זאל טוהן, פארוואס? ווייל דאס מאכט נישט קיין געלט, דאס מאכט נישט קיין געלט, דא דארף מען נאר אנהייבן אויסצוגעבן געלט, אזוי ווי מען האט געטוהן אין רוסלאנד און אוקריינע, מען האט צוריק געשטעלט דעם בעל שם הקדוש'ס מצבות, און דעם'ס מצבות, און יענעמ'ס מצבות, דאס זעלבע דארף מען טוהן אין אמעריקע אויכעט, נישט מען זאל זיך שלאגן איינער מיט'ן צווייטן, און איינער עסט אויף דעם צווייטן די יארן. יעצט, איינער שרייבט אז דאס וואס מען האט צעווארפן א בית החיים

טו ווענישען שאור פארק אן די אפעסיט שאור מאר דען טרי ענד ע העלף מיילס פעסינג ביי אוק איילענד ענד גרעס איילענד. עניוועי, ס'איז נאך דא אסאך צו טון רבותי אנע דעם וואס מ'שלאגט זיך איינער מיטן צווייטן. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, אויב מ'האט עס גענומען פון דעם בית החיים דארט איז דא א ליידיגע שטח דארף מען דאך דאס ארום נעמען, ס'איז דאך א בית החיים. א גוטן שבת.